א גוטן ערב שבת קודש, פרשת שמות, כ'האב שוין געמאכט אפאר דרשות די וואך, כ'האב געמאכט קודם א דרשה אויף קעסטל איינס, נאכדעם האב איך געמאכט א דרשה אויף נײַן וואן וואן, און נאכדעם איז דא א דרשה וואס כ'האב פון ארץ ישראל נאך געזאגט אויף היברו אויף קעסטל צוויי און זיבעציק, אבער אזוי איז דער סדר אז איך לייג אייביג צו לעצטע מינוט זאכן וואס איז געשען. וויל איך אביסל צולייגן. ס'דא דא דער בחור טורנהיים, ער איז נעבעך נישט אינגאנצן אזוי געזונט, זיין טאטע נעבעך באקומט זיבן הונדערט דאלער א חודש צו וויפיל ווייל ער האט מיטגעארבעט מיט ברוך מרדכי'ן, בקיצור דער טורנהיים איז זייער א געלונגענער מענטש, ער איז אזוי געלונגען איך הער יעצט אין ארץ ישראל, איך האב מורא אז איך הייב שוין אן צו דערגיין דעם סוד. טורנהיים גראבט גאר די טויטע. ס'אינגאנצן נישט דער וואס מ'וויל אונז צו איינרעדן דוד שמידל, צו די אנדערע, לעזער קעסטנבוים, טורנהיים גראבט די טויטע! זיי האבן אים אהינגעטראגן ער זאל אויסגראבן די טויטע. דער טורנהיים איז נישט אזוי ווייט געלונגען פאר זיך ווי ווייט ער האט דעם א לויער, דעם גרעסטן לויער כמעט אין די שטאט, ער איז אמאל געווען די ווייס פרעזידענט צו וואס פון די באר, סאמטינג לייק דעט. לענאצי! שטעל דיר פאר לענאצי איז זיין לויער און ער לערנט אים חכמה. יעצט לעזער קעסטנבוים. ביי קאואינסידענס, מען זאגט ביי העווענלי קאואינסידענס ווייל אלעס איז דאך מן השמים, גארנישט געשעט נישט פון זיך אליין, ביי העווענלי קאואינסידענס איז לעיזער קעסטנבוים נוצט דעם זעלבן לויער ווי טורנהיים, נאר ס'קען גאר זיין אז לענאצי גייט פארלירן זיינע לייסענס אויך און אפשר גיין אין דזשעיל אויכעט, ער איז אנדער העווי אינוועסטיגעישן ווייל ער האט אנגעקאלט טשארלס היין'ס אפיס אז איך לאז נישט מיין קלייענט אז ער זאל קומען טעסטיפייען, און ס'דא טעסטעמאני פון מיסטער סטיוו ליטווין א דעטעקטיוו וואס ער האט קלאר געזאגט. אז טורנהיים האט איהם געזאגט אז ער האט קיינמאל נישט געהייערט קיין לויער און לענאצין אויך נישט. סא די אלע קאראפשענס קומען יעצט ארויס, איטס פאלינג אין פלעיס, ס'איז מוראדיג, איך זאג ענק באמת, אזוי קאראפטעד ווי די לעבעוויטשעס האבן געפירט, איך זאג ענק באמת מען דארף זיין א גאון הגאונים נאכצוגיין וואס זיי האבן געטוהן, און צו פארשטיין וואס זיי האבן געטוהן, אנבעליוועבל. סא עניוועי, איז דער לענאצי האט היינט אנאונסט אז לעיזער קעסטענבוים גייט אפקויפן. לאנג איילענד האספיטעל פאר דרײַ הונדערט מיליאן דאלער. יעצט למעשה איז דא א שווערע שאלה פארוואס איז ער נישט אין די ODA, די ODA איז א נאן פראפיט העלט צענטער, לעזער קעסטנבוים האט זיך ארויף געלייגט די קינדער, די אייניקלעך, די שווער, די שוויגערס, וועמען ער האט געוואלט, און עס גייט אזוי אז די גאווערמענט צאלט אויס אלע גוטע פעיראלס, און נאכדעם צאלן זיי אלע עקספענסעס, און ממילא איז הייסט עס נאט פאר פראפיט, לאמיר זאגן ס'האט געקאסט צו ראנען הונדערט דאלער, און מ'האט אויפגענומען הונדערט פעישענטס, און קומט אויס א פעישענט קאסט א דאלער, געט דיר די גאווערמענט פאר נעקסטן יאר א דאלער, און אזוי יעדעס יאר געט דיר די גאווערמענט פון פאריאר וויפיל ס'איז געווען. אזוי ארבעט עס, און דאס איז די ODA. לעיזער קעסטנבוים האט נישט געקענט זיין ביי די ODA. ווייל ער האט מאלעסטעט א קינד האט ער באצאלט דרײַ הונדערט טויזענט דאלער ער זאל נישט גיין זיצען און ער איז געווען אויף אלע בלאגס האט מען אים געזאגט די קענסט נישט זיין אין די ODA איך מיין איך נעם נישט קיין אחריות אויף וואס איך זאג יעצט איך נעם א דיסקלעימער איך מיין ער איז שוין געווען און מען האט אים אפילו אראפגעווארפן נאך די פרשה. זיין היסטערי ווייסט יעדער ער האט געהאט אמאל מיט דזשאנסאן ענד דזשאנסאן גרעי מארקעט ער ער איז א פארברעכער איינער א גרויסער איך ווייס נישט פונקטליך צו א מעיאר צו עפעס אין אהייאו. מען האט אמאל געזאגט אויף לאנוצי מיט לעזער, דאס איז די צוויי גרעסטע קרוקס וואס איז דא. ער האט דאך אלע געלטער פון אונז געגנבעט דו זיי, ער האט גענומען געלט אז מען וועט אויפשטעלן ביזנעסער פאר ארעמע מענטשן, ער האט דאס געלט גענומען און ער האט געקויפט פראפערטי, און ס'איז אזוי געשען אז פראפערטי איז זייער שטארק ארויף, קיינמאל נאכנישט געווען אין די היסטערי פון אמעריקא ס'זאל אזוי ארויפגיין פראפערטי אין געוויסע געגנטן, און ער איז געווארן א מולטי מיליאנער, אבער עס איז אלץ אונזער געגנבעט געלט. עניוועי. וויל ער יעצט אפקויפן א דרײַ הונדערט מיליאן דאלער האספיטל, לאנג איילענד האספיטל. יעצט פרעג איך א קשיא, ווי קען ער דאס קויפן? אויב מ'האט אים נישט געטראסט אין די או די עי, ווי קען מען אים טראסטן אין א לאנג איילענד האספיטל? סוף כל סוף מעדיקעיד לייגט צו די אלע עקספענסעס דארטן. ווי קען מען אזא קרוק טראסטן? די תירוץ איז אז אט דער טורנהיים האט דאך א געלונגענעם לויער לאנוצי, און דער לעזער ביי העווענלי קאאינסידענס שעירט דעם זעלבן לויער. ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס דא גייט פאר. ס'קען זיין זאליקא קען עס יא מסביר זיין ער איז דאך א גרויסער תלמיד חכם א באק און א שטריק, ס'איז אין איסור חל על איסור, ווייל דער זעלבער לאנוצי, האט דאך געזאגט ליגנט אז דער טורנהיים קען נישט קומען טעסטעפייען וועגן צען אנדערע טעמים, קען זיין דער זעלבע לאנוצי קען מאכן אז לעזער זאל קענען אָונען די האספיטל איך ווייס נישט איך ווייס נאר איין זאך ס'גייט דא זיין זייער פרייליך אין די גאס איטס סטארטינג אפ טו בי ווערי ווערי העפי. יעצט אונז דארפן נאר באמת מברר זיין ווער ס'גראבט באמת די טויטע, ווייל כ'האב מורא אז דאס גראבט גאר דער טורנהיים.
ס'איז א גרויסער פראבלעם טאמער גראבט ער די טויטע. פארשטייסט? ווייל וויאזוי האט מען אים יעצט געפירט אויף ארץ ישראל? וואט א דזשאוק דו ביסט געווען. און דו ביסט געווען. און יעצט אונז האמיר געהערט אז ס'איז דא דרייסיג מענטשן וואס זאגן עדות אז עריק מענדלאוויטש גראבט גאר די טויטע. ס'איז דא אזא א גאנצע טעיפ ווי הערשל קלאר זאגט אז ער האט געמוזט איבערבעטן זעליג מענדלאוויטש אבער ער האט געהערט אז דרייסיג מענטשן האבן געזאגט עדות אז ער גראבט גאר די טויטע און יעצט ווערט מען גאר געוואויר ניין ס'קען זיין גאר טורנהיים גראבט די טויטע אדער לאנאצי גראבט די טויטע ווער ווייסט לעיזער קעסטנבוים אן היז ביהעף טוט מען דאס אלעס. אויב נישט שטייט אים צו פארלירן אפאר טאלער. אנבעליוועבל וואס דא טוט זיך. זאליק האט שוין מסכים געווען אז לעזער מעג גראבן און ער האט געהאלטן אז הערשל קלאר מוז גאר איבערבעטן דעם זעליג מענדלאוויטש. אזוי קאנפיוזד דאס איך זאג ענק באמת א מהרש"א אין חזקת הבתים איז שוין גרינגער ווי די אלע זאכן. וואו! עניוועי. סאו יעצט וועלן מיר זעהן צו די גאווערמענט וועט לאזן לעזער'ן דורך גיין מיט דעם דיעל, ווייל דא גייען אלע צייטונגען שרייבן זיינע מצוות און מעשים טובים, זיין מאלעסטעישן מיט א דזשאנסן ענד דזשאנסן קעיס פון גרעי עריע מיט נאך גענוג זאכן. באט עניוועי לעזער איך זאג דיר נאכאמאל, ווי לאנג דו האסט דיך געשטעלט אויפן זייט פון סאקער און שבער און סמאגאער יו גאנא גאו דאון די טובס וואטש ענד סי. דו שמוציגער הונט וואס דו ביסט, קומט א חזיר ברוך מרדכי און ער דרייט זיך אין די גאס, און יעדער געבט אים נאך געלט ער זאל זיך קענען גיין שלאגן אז מען זאל אים ווידער האבן אין די גאס. דאס איז איין חלק פונעם עמורדזשענסי וואס איך לייג צו. יעצט וויל איך צולייגן נאך א קליינעם עמורדזשענסי. די אלטע סאקמער אזיאטישע מארמאראשער פערד האבן געמיינט אז זיי נעמען קען טאמפסאן פאר א רייד, קודם מוז א רב פליקן אינעם. נאכדעם וועט מען שיקן דעם משה טשיקן זיין זון ליאו פרידמאן זאל זיך לעקן און ער זאל זיך לעקן צו עיב דזשארדזש און ממילא זיי האבן אן הינטער טיר אריין. עניוועי. דער קען טאמפסאן ווי ס'זעהט אויס פירט עס גאנץ גוט. ברוך השם לאמיר האפן ס'וועט זיין גוט פאר אידן. נישט פאר די פעדאפיילס. פאר די וויקטימס וועט זיין גוט. אדער די חזירים לאמיר אויפהערן. עניוועי, קודם איז ער געגאנגען און געמאכט א מורא'דיגן מאוו, ער האט גענומען עיב דזשארדזש און ער האט אים געמאכט פאר דעפיוטי אוו נארקאטיקס, דעטס איט, אונז האבן דאך די ליעסט פראבלעם האבן מיר דאך מיט נארקאטיקס, עטס טענה'טס דאך אליינס ווען שיע עס א מעכל דראגס נחום שיע הי איז אלסא אן דראגס, אבער בעסיקלי אונז האבן פראבלעמס מיט נארקאטיקס, באט דאס איז נישט די טאפ פרייאריטי, די טאפ פרייאריטי איז סעקשועל אביוז, איז במילא האט ער אים געמאכט די טאפ דעפיוטי פון נארקאטיקס, יעצט עט קענען ליאו פרידמאן גיין צו אים, משה'ס זון, משה דער רוצח, עט קענען גיין צו אים זאגט ער היי איך קען דיר גארנישט העלפן, נארקאטיקס איז א פראבלעם נארקאטיקס, ווען נישט גיי ערגעץ אנדערש. דאס האט ער ענק אגעטוהן אויף טערקיש און דאס האט אבי שיק פון די אגודה ער האט דאך געמיינט אז ער עט זיך אויך קימען לעקען נאכדעם וואס ער האט באשמיצט דעם מיסטער קען טאמפסאן עט זיך יעדער קימען לעקען פלעגט אזוי ארבעטען אין די אולדען טיימס האט עטס באשמיצט א פאליטישען נאכדעם האט זיך געקימען לעקען צו אים ער לאזט זיך נישט לעקען כ'האב ענק שוין פארציילט אמאל איז געזעסען. דער הונט מיטן פערד און געכאפט א שמועס. פרעגט דער פערד דעם הונט, פארוואס ביסטו אין באלעבאסנס הויז און ס'איז דיר פיין ווארעם ווינטער און פיין קיל זומער, און די ביינער וואס דער באלעבאס בייסט אפ און די פלייש פון דעם און ס'בלייבט נאך שטיקער פלייש געט ער א ווארף פאר דיר און דו דארפסט נישט ארבעטן, און איך, פערד, איך מוז שלעפן א גאנצן טאג. און מען גיט מיר צו עסן נאר שטרוי, און אין די שטאל איז קאלט ווינטער און הייס זומער. זאגט אים דער הונט, דו פארשטייסט נישט פארוואס, ווייל מען דארף וויסן, מיט א באלעבאס דארף מען זיך לעקן. נו, דעם נעקסטן טאג קומט ארויס דער פערד מיט די גרויסע לאנגע צונג און הייבט אן צו לעקן דעם באלעבאס אין פנים. דער באלעבאס. ווערט ווילד און כאפט אן א שטעקן און מאקלט אים אן, וואסערא מין געלעקעכץ איז דאס? עניוועי, דער באלעבאס לויפט אין שאוער און וואשט זיך שנעל אפ און אלעס איז גוט. נאכדעם, א טאג שפעטער, טרעפט ווידער דער פערד טרעפט דעם הונט און פרעגט אים, איך האב דאך מיך געלעקט צו אים, וואס און פארוואס האט ער מיך, נישט נאר האט מיר נישט געגעבן גוט צו עסן מיט אלעם, נאר ער האט מיך אויך אנגעמאקלט. דער הונט זאגט אזוי, הער אויס, לאמעך דיר זאגן, וועגן דעם ביסטו א פערד. מען דארף וויסן וויאזוי צו לעקן, ווי צו לעקן, ווען צו לעקן, און וואס צו לעקן. יו דזשאסט דאנט קאם וויט יור לאנג ביג טאנג ענד נעמסט דיך לעקן אין פנים. עניוועי, למעשה איז אזוי, יעצט אלע האט אנגעהויבן צו לעקן צו טאמפסאן, ער לאכט פון ענק, ער עט ענק מאקלען, ער עט ענק אזוי געבן פאר ענק רשעות אז ס'וועט ענק ווערן נישט גוט. כ'האב דיר געוואלט זאגן נאך א זאך, איך האלט אין איין זאגן אז מען דארף האבן אן אפיס ווי א קינד קען אריין גיין צו קאמפלעינען, עטס לאכטס פון דעם, מען דארף האבן אן אפיס צו העלפן פאר די אלע קראנקע נעבעך, די וואס מען האט נעבעך אפגעארבעט א חורבן איז עס איז דא אזויפיל טאטעס וואס זיי קענען נישט דורך שלאפן דעם טאג, מען האט נעבעך אומגליקליך געמאכט זייערע קינדער, זיי דארפן האבן העלפ, ס'איז נישט דא ווי צו גיין, ס'איז נישט דא צו וועם צו גיין, כ'בין יעצט אינוואלווד אין א קעיס ווי א רב, א רב! פון א חשובע קהילה און פון א חשובע בית מדרש. און נישט גראדע פון די לעגלאג רבנים, דאס זענען דאך אויך די זעלבע שקצים. עניוועי, ער האט אפגעטון כל דבר אסור אין זיין קהילה, עד כדי כך ער האט זיין אייגענע טאכטער געטשעפעט און זי האט באקומען STD, סעקשועל טרענסמיטעד דיזיז, זי איז א פיר יעריג מיידל, זי גייט ליידן פאר די רעסט אוו הער לייף. און גארנישט, יעצט שלאגט מען זיך מיט די קהילה זאלן אים ארויסווארפן, און מ'בעט דאס מיידל זאל גיין טעסטיפייען קעגן דעם טאטן, און ס'וועט מסתם געשען, ווייל די זאכן וואס מ'באהאלט זיך, דאס איז שוין געשטארבן. דאזענט העפן ענימאר. סאו איך וויל זאגן פארן עולם, מען דארף אנהייבן צו מאכן קאנסטראקטיוו א קאמיוניטי ווי עס דארף צו זיין. נאכדעם וויל איך ענק זאגן נאך א זאך. איך האב געהאט היינט א מיטינג מיט גרויסע היי אפישעלס, ווייל יעדער ליינט אין דעם מעגעזין ווייס, VICE, אז די מקווה'ס ביי כלל ישראל די גרעסטע חורבן, ארגער, ווי אלע גוים האבן עס, ווייל א גוי אז דו ווילסט אבדאקטן חלילה א קינד און דו ווילסט מאכן מיט אים עפעס אן עבירה מוזטו אים ארייננעמען אין א קאר אדער אין א הויז און מען קען נאכדעם וויסן ווער דאס איז געווען. חוץ ברוך מרדכי דער חזר האט אויסגעטון נאקעט אין פארק די אלע קינדער אין פארק און זיי האבן געזאגט שעמסט דיך נישט? כ'מיין יעדער האט דיך געזען, עס מאכט נישט אויס אנדערע טוען עס אויך עניוועי איז האט ער מיר געזאגט אזוי זאלסט וויסן, ווען א יונגל זאל מיך אפקאלן פון א מקווה אז מען האט אים יעצט געסאדאמייזט, מען האט אים יעצט געמאכט משכב זכר, האמיר אונז א גאנצע קרו פון, כ'וויל נישט זאגן פון וועלכע חלק פון די גאווערנמענט ליגעל דעפארטמענט דאס איז, ווי וואד גאו אין ביי פארס ענד ווי וואד קלאוז אפ דעט מקווה פאר עווער. איינע פון די וואס זענען געזעסן איז געווען דארט א פרוי אויך. זאג איך, באט דו קענסט נישט אריינגיין ווייל מענער זענען דארט נאקעט. זאגט זי, לאמיך דיר עפעס זאגן, איך וועל גיין וואו מ'עט מיך שיקן. דיס איז נאט גאנע העפן. זענען אזוי בייז אז מען קען נעמען יונגע קינדערלעך אין מקווה און מאכן משכב זכר, איטס אנהערד אף זאגן זיי. זיי פארשטייען סאמבאדי עט די עידזש אן עיטין יער אולד טו אן עיטין יער אולד אר טו א סיקסטין יער אולד ס'איז נישט ליגעל מען גייט איינזעצן פאר דעם אבער איט מעיקס סאם סענס באט נעמען אַן אַלטער ייִד זאָל נעמען אַ יונג בחורל, אַ יונג ייִנגעלע פֿון זיבן און פֿון אַכט און פֿון נײַן און פֿון צען יאָר, איטס אָנהערד אָף! זײ זאָגן, זײ גײען עס נעמען אַזױ שטרענג, זײ מאַכן יעצט העװי אינװעסטיגעישאָנס, צי אַלעס װאָס איך זאָג איז אמת. קען זײַן, איך זיץ דאָך אַ גאַנצן טאָג און איך טראַכט, איך האָב נישט װאָס צו טאָן בײַ נאַכט, און איך מאַך האַטלײַן. נאַ, איך זאָג עס נאָר סאַרקעסטיק. זײ װײסן, ס'איז אמת. זײ װילן נאָר װיסן די רעישיאָ, װיפֿל פּראָצענט. דיס איז גאָנע סטאַפּ! איך זאָג ענק צו, די מקװות גײט מען אָדער צושפּאַרן, אָדער ס'עט זײַן לאָסוטס, אָדער בײדע. זיי זאגן זיי וועלן אריינגיין מאכן א רעיד אזוי ווי זיי מאכן אויף נארקאטיקס און ווער ס'האט דארט געטאטשט א קינד דער גייט אין דזשעיל און די מקווה גייט זיין קלאוזד פאר עווער וגם את הבהמה תהרוגו שלא יאמרו מען זאל נישט זאגן אז מען האט געהארגעט וועגן די בהמה א מענטש די גאנצע מקווה גייט זיין צוגעשפארט מען זאל נישט זאגן אז מען האט דא געהארגעט קינדער איך זאג ענק נאכאמאל רבותי עטץ האטס געטענה'ט איך האב געדארפט ווארענען דעם עולם פאר ס'איז געווארן אזוי שטרענג און דער עולם וואלט אויפגעהערט, און איך האב ענק אלע אין בוידעם ווייל איר זענטס נישט מושבע ועומד מהר סיני, אבער יעצט זאג איך ענק, איך האב געלייגט א מורא'דיגן דגוש אז מען זאל אונטערברענגען צו אלע קינדער וואס זיי גייען אין די מקוואות מוז עס זיך אויפהערן, איך האב זיי געזאגט ווען איך בין פרעזידענט פון די יונייטעד סטעיטס אויף איין טאג נעם איך יעדע באמבע וואס אמעריקע פארמאגט און איך ווארף עס אויף א מענער מקווה, ס'זאל נישט בלייבן א זכר פון א מענער מקווה, נאר פרויען דארפן גיין אין מקווה. אזא הארם האט די מקווה אנגעמאכט. דזשאו דיענדזשלאו שרייט אדער דער וויינבערגער דעם סקולענער רבינ'ס איידעם האט אים געמאכט משכב זכר אין מקווה, אדער דער אנדערער זיין ברודער דער וואס איז ביי זאליקאן אין בעלז. דער וויינבערגער דער וואס איז דער ראש הכולל אין סאטמאר, דער פאיער צדיק, ער איז היינט דער פאיער צדיק אליינס. וואט א שעים דא געווען. אנבעליוועבל. עניוועי, ס'פארט ברוך השם צו א בעסערונג, יא ברוך השם, רבותי איך זעה שוין די לייט פון די ענד אוו די טאנעל, איך זעה אז איך דאווען אינדערהיים אן א מנין, הערט דער אייבערשטער אויס זייער זייער גוט, דאס זעה איך, עניוועי, ס'פארט ברוך השם גוט, און ס'דא ברוך השם סייעתא דשמיא, און דער עולם זאל זיך אויסלערנען צו האלטן די הענט ביי זיך, און איך זאג די אלע, ווער ס'איז וואלנערעבל צו סעקס, גיי נישט אין קיין מקווה בכלל, דו דארפסט נישט זעהן נאקעטע מענטשן. דער גוי האט נישט אזא פלעזשער, דער גוי אז ער וויל זעהן נאקעטע מענטשן מוז ער גיין אדער אין א עקס רעידעד מאווי אדער זיך נעמען דאהיים עקס רעידעד מאוויס, אונז ברוך השם אידן מיר זעמער דאך אזוי לאקי, פאר צוועלף דאלער, פאר גאנצע צוועלף דאלער א חודש קאסט א מקווה קארטל, קענסטו האבן ווי לאנג דו ווילסט, קענסט זיצן א שעה אין מקווה, צוויי שעה אין מקווה, קענסט טוהן וואס דו ווילסט, זעהסט אלל סייזעס, אלל שעיפס, אלע מיני מענטשן. קישוי אבר, נישט קישוי אבר, אונז זעמיר אזוי לאקי, יו דאנט איווען נאו האו לאקי ווי אר, וואט א שעים. איך וועל עס מוזן אונטערברענגען, איטס נאט גאנע גאו אן לייק דיס. כ'האב געוואלט אויך צולייגן נאך א וויכטיגע נקודה, צו די וואך צו די אנדערע וואך קומט דער קעיס פון דעם רייז ראז' ריז, ער האט געטשעפעט א זעכצן יעריג מיידל אין לאנדאן און דער טאטע האט אים איינגעזעצט, יעצט דער רייז ראז' ריז האט א טאטן? וואס ער איז אויכעט א גענגסטער, א פארברעכער, א לאו לייף, נישט אויף סעקשועל זאכן ווייסט מען נישט, אבער אויף אלעם ארום און ארום, ער איז א גבר אלים, ער ער מיינט אז ער פירט נאך די שטאט, עניוועי, כ'הער זאגן אז ער האט אים געאפערט צוצאלן דעם טאטן פון דעם מיידל פופציג טויזנט שטערלינג ער זאל נישט קומען טעסטיפייען, חוץ דעם האט ער מסתם געסטראשעט אויכעט, יעצט איך וויל רעדן צו דעם טאטן פון דעם מיידל. קודם כל דו קענסט היינט זיין א שליח פון כלל ישראל אז דו'סט איינזעצן דעם חזר וועט ער מער נישט קענען באדערן קיין. צווייטנס זאלסטו וויסן עס גייט דיך קאסטן מער ווי פופציג טויזנט אינגליש פאונד פאר סייקייעטרי און אויס צו סטרעטענען דיין טאכטער, יו דאונט נאו וואט א דעמעדזש איט מעיקס, עס קען זיין ס'וועט זיך נישט אנרופן גראד, ס'וועט זיך אנרופן נאך די חתונה, עס קען זיין ס'וועט נעמען א מעסער צו איר האלז אזוי ווי אסאך האבן געוואלט טון. ענד דאונט טינק א פיפטי טאוזענט ענגליש פאונד מיינט עפעס, די טערעפי אליינס אויף א יאר צו אויף צוויי יאר קאסט מער ווי פיפציג טויזענט פאונד, טעיק איט פראם סאמבאדי דעט נאוס וואט היס סעיאינג, איך האב די קעיסעס יעדן טאג, איך וויל דיר זאגן זעץ איין דעם רייז ראז ריז און האב זיין טאטן אין בוידעם מיטן געלט, נאכדעם קענסטו אים סוען סיוויל אויכעט, האב אים אין בוידעם, לאז דיך נישט, זיי א העלד. זיי א שליח פאר כלל ישראל. יעצט איז אויך דא א מעשה אין ארץ ישראל, א חסידישער איד פערציג יאר אלט געטאטשט זיין דרייצן יעריגע טאכטער, סאיז אנבעליוועבל וואס סגעשעהט, איך וויל אבער נאכאמאל מודיע זיין דעם עולם, איך נעם א דיסקלעימער, נישט מיין האטליין האט געמאכט היציג די אלע טאטעס זיי זאלן טאטשן די קינדער, און נישט מיין האטליין האט אויסגעלערנט יעדן טאטן אז ער זאל טאטשן זיין קינד, נאר מען האט ביז יעצט אויך געטאטשט. דער האטליין האט נאר אויסגעלערנט מען זאל נישט מורא האבן ארויסצוקומען. כ'וויל דאס מאכן קלאר, קיינער זאל נישט האבן א טעות אין דעם האטליין. אלטע סאטמאר אזיאטישע פארדרייטע קעפ זאלן נאך באלד זאגן יא ער רעדט אזויפיל פון זנות יעדער איז געווארן היציג. עניוועי, לאנג ביפאר כ'האב געהאט מיין האטליין האט מען שוין געטאטשט אייגענע טעכטער. לאנג ביפאר כ'האב געהאט מיין האטליין האט מען געטאטשט בית רחל מיידלעך.
עניוועי. דעיס איז געווען נאר צוגעלייגט א שטיקל עמערדזשענסי יעצט קומט דער געהעריגער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש פרשת שמות, שמות איז די ראשי תיבות שנים מקרא ואחד תרגום, ואלו שמות בני ישראל הבאים מצרימה, מיט שנים מקרא ואחד תרגום קען מען אנקומען אפילו אויף מצרים און זיך האלטן ערליך, איך טוה נאכאמאל רעדן פון דעם ענין פון מעבר זיין די סדרה. איך ווייס הונדערטער מענטשן, נישט הונדערטער נאר מער ווי הונדערטער האבן מיר שוין געזאגט א דאנק צו דיר בין איך מעביר סדרה, איך האב זיי געגעבן א שארטקאט מען זאל זאגן ביז שני זונטאג ביז שלישי מאנטאג, און אין ארץ ישראל אויך, כ'בין געקומען זאגט מיר איינער אה ווייסט היינט איז מיטוואך, פרעג איך פארוועם, כ'מיין וועגן וואס זאגסטו עס מיר, זאגט ער ווייל איך האלט ביי רביעי. יא, סאיז געווארן א מאוומענט, מען דארף מעביר סדרה זיין, ר' מאיר שפירא האט געמאכט מען זאל לערנען דף יומי, סאיז זייער א הייליגע זאך, קוקטס וויפיל מיליאנען מענטשען לערנען דאס, דאס איז א זאך וואס דער מהר"ם שפירא האט איינגעפירט, אוודאי סאיז לימוד התורה, אבער צו לערנען א דף, דאס האט ער איינגעפירט, און קוק וויפיל פאלאוערס סאיז דא. אין שלחן ערוך אין הלכות שבת שטייט אז א מענטש איז מחיוב משלים צו זיין פרשיותיו עם הציבור צו זאגן שנים מקרא ואחד תרגום, פארוואס איז דאס ווייניגער ווי די מהר"ם שפירא וואס ער האט איינגעפירט? עניוועי, סאו ברוך השם ס'איז דא מענטשן וואס זיי טוען עס און איך וויל מ'זאל זיך מחזק זיין, מ'זאל נעמען נאך מענטשן זאלן עס טון, מ'מאכט אבות על בנים. מען קומט זיך צוזאם, כ'האב ענק שוין געזאגט, אבות על בנים דארף זיין געמאכט אז מען זאל רעדן מיט קינדער וועגן סעקשועל אביוז, און אויכעט פינף מינוט פארדעם קען מען מעביר סדרה זיין די גאנצע זאך, העסט לאכן, וועסט האבן א גוטן לעף אוו יור לייף, ווי קורץ, ווי ווייניג צייט ס'נעמט אויף. צו זאגן שנים מקרא ואחד תרגום יעדן טאג זונטאג, ביז שני און אזוי ווייטער, דאס איז ממש לאכן, אויב ס'נעמט צען מינוט האב איך אסאך געזאגט, אפשר פון פינף ביז זיבן מינוט נעמט עס, און בפרט נאך מ'קען טון אזוי ווי דער של"ה הקדוש זאגט, ס'איז דא מחלוקת אין דעם צו מ'זאגט צוויי מאל מקרא נאך דעם תרגום צו מ'זאגט ביז א פרשה, זאגט מען קודם איינמאל מקרא און נאכאמאל מקרא און נאכדעם דעם תרגום אויף די פרשה. ס'דא אין דעם א מחלוקת אין שולחן ערוך. דער של"ה הקדוש זאגט אז על פי קבלה איז אסאך העכער אז מען זאל זאגן קודם די פרשה און נאכאמאל די פרשה און נאכדעם די תרגום. למשל איך ווען איך בין מעביר סדרה, כ'בין מעביר סדרה געהעריג פרייטאג, איז זאג איך אויכעט די פרשה ביז צו א פרשה. ווייל אז איך זאג די שנים מקרא ואחד תרגום פארליר איך דעם גאנצן המשך, קוק למשל אזא מעשה ווי יוסף הצדיק, יעקב אבינו, מיט די ברידער, מיט געגאנגען, מיט געקומען, אלעס. טריי צו זאגן שנים מקרא ואחד תרגום קענסטו נישט אזוי מצמצם זיין די גאנצע פרשה, אז דו זאגסט א ביז א פרשה דעמאלטס האסטו ארויס די גאנצע פרשה, סאו איך טו שוין אזוי פון ווען איך האב עס געזעהן אין של"ה הקדוש מסתם נאך פון פאר די בר מצוה, איז במילא ס'איז ממש ס'איז טיימלעס און ס'איז א הלכה אין שלחן ערוך אן א מחלוקת און מ'האט מיט דעם א חלק מיט די תורה הקדושה הא עס קומט שמחת תורה מ'טאנצט דיי דיי דרא דיי העי אז דו האסט נישט געלערנט די תורה וואס פרייסטו דיך? ס'איז דא א מעשה פונעם הייליגן קדושת לוי ס'איז געווען עפעס א איד האט זייער געטאנצט שמחת תורה גייט צו דער קדושת לוי פרעגט אים חיים'ל ביסט דאך אן עם הארץ דו לערנסט דאך נישט די תורה? וואס פרייסטו דיך מיט די תורה? זאגט ער פארן הייליגן בארדיטשובער רב, הייליגער צדיק, ווען מיין שכן משה מאכט חתונה זיין בת יחידה, קום איך דען נישט דארטן ווי דער טאטע פון די כלה אליין? פריי איך מיך נישט מיט מיט אים פונקט ווי דער טאטע פון די כלה? נו, איך ווייס, איך קען טאקע נישט לערנען, אבער דער רבי קען, איך זע דער רבי פרייט זיך, פריי איך מיך מיט מיטן רבי'נס כלה. תורה כלה, די תורה איז צו געגליכן צו א כלה, עניוועי, איז עס וועט קומען שמחת תורה זאלסטו האבן דיך פרייען מיט דיין טאכטער די כלה, נישט ווייל דער בארדיטשובער רב האט געהאט א טאכטער א כלה, ווייל טאמער נישט האסטו דאך נישט מעביר סדרה געווען לשמחה מה זו עושה, און מיט דעם איז מען מקושר צו תורה שבכתב, וואס אין דעם איז צו א לאנגע אריכות מען זאל אריין גיין וואס דאס הייסט צו זיין מקושר צו תורה שבכתב אויכעט. און וועגן דעם האט אונז דער אייבערשטער געגעבן דעם שבת, מיר זעען אפילו אין יעדע ישיבה ווען ס'קומט שבת הייבט זיך אן אביסל מער דער ענין פון חומש רש"י תורה שבכתב, דאנערשטאג ביינאכט הייבט זיך שוין אן, און אור החיים הקדוש, דאס אלץ תורה שבכתב, ווייל ער איז מפרש דעם תורה שבכתב. על כל פנים, לאמיר נישט אוועק גיין יעצט פונעם ענין, יעצט לאמיר צוריק קומען צו פעדאפיילס, דער האטליין איז געגרינדעט געווארן אויף זיך צו שלאגן מיט פעדאפיילס, איך ווארף נאר אריין אמאל א גוט ווארט פון אנדערע זאכן אויך. אבער לאמיר צוריק גיין צו פעדאפיילס. קודם כל וויל איך זאגן, איך האב ברוך השם א גרויס הנאה, כ'האב געהערט זייער א גוטע בשורה, די ממש איז אנבעליוועבל אזא בשורה, מיין הארץ איז אייביג אויסגעגאנגען פאר דעם רבי שלמה אהרן קעלנער, כ'ווייס באמת וואס האט מען געוואלט פון אים, מ'האט סתם געכאפט א מענטש, מ'האט אים געוואלט אין דר'ערד לייגן, וואס האט ער געוואלט? ער האט געוואלט אז ברוך מרדכי זאל נישט טאטשן יעדעס קינד? ווען איך האב געעפנט דעם האטליין די ערשטע פופצן קאלס און פערזענליך וואס בחורים האבן מיך געטראפן האבן זיי געפרעגט האסט געהערט פון קאמארנער רבי'ן קאמארנער רבי זאג איך ניין זאג מיר ווער דאס איז ברוך מרדכי ווי א היטש האט ער מטמא געווען בחורים איך מיין דער איז דאך געווען אזא מעגא חזר איר הערט אזא שוויין הא אז אפילו א וואסער שוויין איז נישט אזא חזר ווי ער ס'דא די וואסער שוויינען און זיי הארגענען מענטשן אויכעט כ'האב אמאל געקויפט א פראפערטי דאון סאוט. און די פראפערטי איז געווען בעלאו די סי לעוועל, איז די שוויין די חזירים פון וואסער פלעגן ארויף קומען דארטן, און זיי פלעגן דארטן פאשען, למעשה איז ווען אונז זעמיר געגאנגען קוקן די פראפערטי אויב סיי ביים קויפן סיי ביים פארקויפן האט מען אייביג געזאגט מאך זיכער אז דו קומסט מיט איינעם וואס ער האט א געהעריגע גאן, ווייל טאמער א שוויין א חזיר שוויין באפאלט דיך ביסטו טויט, ער איז שטערקער פון א מענטש און ער הארגעט דיך, בקיצור. למעשה דאס איז א שוויין חזיר, דער ברוך מרדכי איז אזא גראבער שוויין חזיר געווען אז פון זיין הענט האסט דיך נישט געקענט ארויס ראטעווען, על כל פנים, ווען ס'איז געגאנגען און זיי האבן נאך גענומען און באגראבן דעם ר' שלמה אהרן קעלנער, וואס דאס האט אפגעקאסט לויערס, איך זאג ענק באמת, כ'ווייס נישט איך בין בארעכטיגט צו זאגן א פיגור, נאר מ'קען קויפן צוויי דירות אין וויליאמסבורג פאר דעם געלט, צוויי, נישט איינס, צוויי. יא. און אין מאנסי דריי. פארוואס? ווייל ער האט נישט געטארט ברענגען פאר טשארלס היינס עווידענס אז ברוך מרדכי איז א שוויין, חזיר, ווייל זיי האבן געטענה'ט ער איז זעכציג יאר אלט מ'האט נישט געהאט קיין קאמפלעין אויף אים, קומט זיך אן דא איין בחור'ל און ער זאגט עפעס קען מען אים נישט אויפטון, האט מען אים געזאגט ס'איז נישט דא איינער ס'איז דא וויפיל דו ווילסט א דיים א דאזען, נאר וואס? ס'גייט שוין אזוי, ס'איז געווען דער בערגער דער וואס האט געטאנצט. ער איז אויך געווען א וויקטעם, און ער איז אויך געווען איינער וואס איז געקומען, ער האט געדארפט קומען צום דעטעקטיוו מיסטער ליטווין, ער איז נאר נישט געקומען ווייל ליטווין האט אים געזאגט אויפן טעלעפאן יו פעסט יור טווענטי טערד בירטדעי ביי טו וויקס, האסטו פארלוירן די זאך, האט ער געטאנצט פון דאך. סאו עניוועי, דאס איז ברוך מרדכי. און אונז זעמיר מחויב געווען פון דעם שוויין חזיר צו ליידן? פארוואס האט מען געמאכט א ונהפוך הוא אז ר' שלמה אהרן קעלנער האט גאר געוואלט דא נעמען געלט, עקסטארשען, די סאטמארע זענען דאך שוין הונדערט יאהר בעלי מלחמות אויסצורייסען אידישקייט און יעדען פיצעל אמת, און איך מיין נישט חלילה אונזער הייליגען רעבען, נאר אונזער הייליגער רעבע דער שלמה המלך זאגט כשושנה בין החוחים איז נישט קיין גוזמא, דער איד איז געוועהן א איד וואס ער איז געוועהן א אויסגערעכענטער מענטש מיט אלע זיינע מעשים, און קוקט אן, ארום און ארום איז געווען כל משרתיו רשעים, זיי האבן דעם מענטש פארפירט די גאנצע צייט, נאר וואס, ער האט געהאט זיין שטארקייט אויך, ער האט זיך נישט געלאזט פון אלעם, ווען ס'איז געקומען אין זיין מלחמה פון ציונות וואס ער טענה'ט אויף דעם איז ער געקומען אויף די וועלט דאס צו פאררעכטן, דארט האב איך איהם נישט געקענט פארקויפן. באט עניוועי, לאמיר יעצט צוריק גיין צום ענין. זענען זיי געגאנגען זיי האבן גענומען א מענטש, זיי האבן אים געהאלטן דריי יאר אנדער ארעסט, יעדע וואך האט ער געמוזט גיין און זיך איינשטעלן איך בין דא, איך בין ארויס אויף בעיל און איך בין דא און איך לעב, ער האט געמאכט עטליכע שמחות ביי זיינע קינדער אין קענעדע, האט ער געמוזט האבן א ספעשל רשות פונעם דזשאדזש מען זאל אים צוריק געבן דעם פאספארט, מען האט אים אנגעטון אזאלעכע צרות יגון ואנחה על לא דבר. על לא דבר, נאר פארוואס אז דער מעגא חזיר ברוך מרדכי זאל קענען ווייטער, דער ים חזיר, דער שוויין, זאל קענען ווייטער מכשיל זיין קינדער? נאר אויף דעם איז דאס געווען געמאכט. איך פלעג אלץ געבן רבי שלמה אהרן א חיזוק, ס'האט מיר זייער וויי געטון זיין מצב. רבי שלמה אהרן, כ'האב אים געמענטערט, כ'האב אים אייביג געזאגט מ'דארף זיך האלטן, ס'דא א באשעפער, און ס'דא א רמבן שכל מקרינו, כולם ניסים אין בהם טבע. דו האסט דאך געמיינט אמת'דיג, דו האסט דאך דא גארנישט געוואלט. זארג דיך נישט, דער אמת וועט ארויסקומען, דארפסט דיך גארנישט זארגן. און קיינמאל אין לעבן איז נישט געווען אפילו א מדובר צווישן אונז, מען אפערט זיבן הונדערט טויזנט דאלער, כאפ און מאך א שווייג ווייל דו פארסט נישט גוט, ס'איז געווען צייטן וואס אונז זעמיר געפארן מורא'דיג נישט גוט, אבער די מין שפראך כאפ א דאלער, דאס איז קיינמאל נישט געווען, נאר וואס, ס'איז אפילו נישט אז, עס איז מסתמא נישט ארויפגעגאנגען אויף קיינעם אין די מחשבה אזא מין זאך ווי גיי כאפ א דאלער. מען אפערט דיר געלט נעם ווייל דו פארסט נישט גוט, און ס'איז געווען צייטן וואס אונז זעמיר זייער נישט גוט געפארן, און איך האב אים אלץ געזאגט, ס'איז דא א באשעפער, דארפסטעך נישט זארגן. שוין, ס'איז דורך געגאנגען באלד דריי יאר, מען האט דעם אינגערמאן אין דר'ערד געלייגט ביי שידוכים, ווען נישט חיים פלאר וואס ער שטייט ביי שידוכים ווי א שטיין, ווי א פעלזן שטיין וואס ער רוקט זיך נישט, וואלט ער קיין שידוכים אויך נישט געטוהן. ווייל יעדער האט געזאגט דער מוסר דער מוסר. חיים פלאר האט געזאגט פאר דעם וואס האט זיך משדך געווען מיט אים ער איז קיין מוסר נישט איך האב געגעבן א רשות בית דין צו גיין צו ערכאות ווייל איך האב זיך געבעטן ביי ברוך מאטכען איך געב דיר דריי תקנות און אז דו וועסט איינהאלטן די דריי תקנות וועל איך אים נישט לאזן גיין צו ערכאות און די דריי תקנות זענען געווען ער זאל אויפגעבן דעם עוועלאן זיין האטעל ווי ער האט אויסגענומען יעדן, די בחורים נעבעך און אז ער זאל גיין פאר העלפ און אז ער טאר נישט גיין אין קיין מקווה האט ער געשריגן דאס פסק'ענען די רבנים פון מאנסי ביי אונז אין בארא פארק פסק'נט מען אנדערש ביי אונז איז דא דער רב דער בורשטינער רב ער זאגט איך מעג גיין ביי אים אין מקווה איך מעג מיך דארט ווייקן איך מעג ער מעג מטמא זיין דעם בורשטינער'ס קינדער אויכעט נאובאדי קעירס און דעם עוועלאן מעג ער האבן און ער דארף עס האבן פארקערט. ער זאל עס האבן, און אויכעט אז ער זאל גיין פאר העלפ, העלפ? חיים פלאר דארף העלפ? ער דארף גארנישט קיין העלפן, איינער איז אמאל געקומען צום צאנזער רב וויינען זיין זון איז משוגע געווארן, פרעגט ער וואס זענען די סימפטאמס, זאגט ער ער עסט חזיר און ער טאנצט מיט שיקסעס, זאגט דער דברי חיים ניין ער איז נישט משוגע ער איז זייער נארמאל, ווען ער וואלט געגעסן שיקסעס און געטאנצט מיט חזירים דעמאלטס וואלט ער געווען משוגע, דאס זעלבע האט דער בורשטינער געזאגט, ברוך מאטכע איז זייער נארמאל. ער איז געי פון קאפ ביז פיס שוין פערציג יאר, ער איז זייער נארמאל, משוגע איז חיים פלאהר. עניוועי, האט ער אים געגעבן א צעטל ער מעג גיין צו ערכאות, ער מעג אים איינזעצן, און חיים פלאהר איז געשטאנען פעסט די גאנצע צייט, ער האט נישט געלאזט, ער האט זיך נישט געלאזט, ער האט געזאגט. איך האב מתיר געווען. יחזקאל גאלד איז אויך אונטערגעשריבן און נאך עפעס א דיין, איך ווייס נישט ווער דער דריטער איז. קען זיין ס'איז די זעלבע דריי וואס האבן אונטערגעשריבן מיין חרם. קען זיין. דאכצעמער איינער וואס האט דארט אונטערגעשריבן איז נישט אויף מיין חרם. ווייס איך נישט פונקטליך וויאזוי דאס ארבעט. כ'ווייס נישט פארוואס ער האט געמעגט גיין און איך האב נישט געטארט עפענען א האטליין. כ'בין נישט קלאר אין די גאנצע סוגיא באט דאס איז א עקסטערע זאך. דאס האט נישט מיט ר' שלמה אהרן קעלנער גארנישט. עניוועי. בקיצור. ער איז געגאנגען איז דעמאלס ווען מ'האט אים מודיע געווען אין די קאר אז זיין טאטע פילט זיך נישט גוט, וואס צו דעם איז געווען די חולי אשר ימות בו, אין די זעלבע צייט האט מען אים מודיע געווען אז דו ביסט אנדער ארעסט, דא קומען אלע סאטמארע חיות, ווי, וועגן דעם איז דיין טאטע געשטארבן און ער איז געווארן קראנק, ווייל מ'האט דיך איינגעזעצט, ס'איז שקר, זיין טאטע איז געווארן קראנק אפאר וואכן פארדעם ווען מ'האט אים מודיע געווען, איז געווען דעמאלטס דאך. נאר דאס איז דער אזיאטישער מארמאראשער וועג, וועגן דעם זיי זענען אלע אין הימל, און זיי ווייסן פונקטליך וועגן דעם און וועגן יענעם, באט עניוועי, לאמיר נישט יעצט אריינגיין אין דעם ווייל דאס איז נישט דער מכוון. יעצט, למעשה האט זיך עס אויסגעשטעלט אביסל אנדערש ווי אונז האמיר געמיינט. ס'איז געווען א צייט ווען מ'האט געאפערט אויף שלמה אהרן זאג אז דו האסט געזאגט א מילתא. דאיתאמר בטלאי לישנא, געב עפעס א קליינעם דאס און דעמאלטס וועט מען דיך ארויס לאזן מען וועט דיך נישט שטעלן אויפן סטענד אפילו טשארלס היינס וועט דיך באפרייען, און דאס איז געווען אן ערנסטע דעסיזשען פארוואס? ווייל מיט דעם איז ער זיכער אז ער גייט ארויס פריי. סאו אז ס'איז געווען א דיעל. אידך גיסא, דורך צו גיין א טרייעל איז דאך דא די מונקאטשער'ס חזקה. וואס האלט דער מונקאטשער רב? ס'איז נישט דא די צוועלף גוים וואס זאלן טרעפן א איד נאט גילטי.

און זי האָט אים אָנגעשיכּורט, און זי האָט גענומען אַ זײַן שװערד און זי האָט אים אָפּגעשניטן דעם קאָפּ, און זי איז אַרױסגעקומען און זאָגט פֿאַר כּלל-ישׂראל, די צרה איז פֿאַריבער, די גזירה איז געענדיקט, מע האָט נאָר געדאַרפֿט אײן מסירת-נפֿש, נאָך דעם מסירת-נפֿש איז שױן אַלעס אין אָרדנונג. אונדז האָבן מיר געהאַט. אין אונזער שטאט די זעלבע, זי הייסט מיס קרויס. ס'איז דא א נחמיה וועבערמאן א סיריעל רעיפיסט וואס האט גערעיפט און גערעיפט בית רחל מיידלעך. האסט געוואלט רעיפן? א הונדערט ענד טווענטי פיפט סטריט דארטן איך ווייס אין אמסטערדאם עוועניו דארט איז דא הוקערס. גיי רעיפ זיי. א היימיש קינד, דעם רבינ'ס א טאכטער, דעם דברי יואל'ס א טאכטער, רבינו יואל'ס א טאכטער. רבינו יואל האט נישט איבערגעלאזט גארנישט, האט ער נישט איבערגעלאזט קיין קינדער און קיין אייניקלעך. אונז זעמיר זיינע קינדער, ווייל אונז האמיר דיירעקט געלערנט ביי אים תורה. און די בית רחל מיידלעך היינט זענען זיינע אייניקלעך מיט אוראייניקלעך. זיי האסטו דיך אריינגערוקט צו רעיפן? הע! אה, ער האט געטון די זעלבע ווי דער הגמון, ער גייט רעיפן די טאכטער פון כהן גדול. קוק יוסף הצדיק האט געוואוסט רק את אדמת הכהנים איז די גלחים הייב איך נישט אן מיט די האולי וואנס איי דאונט סטארט. ס'איז דא א טעם פארוואס ווייל בשעת ווען ס'איז געווען די מעשה פון יוסף הצדיק האבן די גלחים געזאגט זיי האבן דאך געהאט קאמאן סענס האבן זיי געזאגט אזוי לאמיר זעהן וועמענס קלייד ס'איז צעריסן איז יוסף הצדיק'ס קלייד צעריסן איז א סימן אז ער איז ארויסגעלאפן. זי האָט אים אָנגעכאַפּט איז איר קלייד צעריסן, איז אַ סימן, אַז זי איז אַרויסגעלאָפֿן. יוסף הצדיק האָט איר געוואָלט מזנה זיין מיט איר, און די גלחים האָבן באַקוקט די קליידער מע האָט געזען וועמענס קלייד איז געווען צעריסן, יוסף הצדיקס. האָבן זיי געזאָגט, יוסף האָט גאָרנישט געטאָן, איז אין אמתן פּוטיפֿר האָט געוואָלט, אַז מע זאָל אים געבן עלעקטריק-טשער, מע זאָל אים הרגענען. קעפיטל פאנישמענט. די גלחים האבן מחפה געווען, זיי האבן געזאגט ס'איז נישט אמת, אונז זעמיר גלחים, אונז זעמיר זעהר לערנעד פיפל, יוסף הצדיק איז חף מפשע. נו, ער איז דאך אבער געווען דער גרויסער פוטיפר, ער איז געווען דארטן ביי פרעה'ן א גאנצער יצמח פורקניה, ער איז געבליבן, מ'האט אים געבן נישט עלעקטריק טשעיר, מ'האט אים געבן נישט קעפיטל פאנישמענט, מ'זאל אים לייגן אין תפיסה. שפעטער ווען יוסף הצדיק איז געווארן די משנה למלך, איז ער געגאנגען ער האט זיי באצאלט פאר דעם אז רק את אדמת הכהנים האט פרעה נישט געקענט קאנפיסקעיטן און זייט דעמאלטס איז געבליבן אז די רעלידזשעס פיפעל האבן די פייוו או, די פייוו או וואן סי דעדאקשענס פון רק את אדמת הכהנים באט עניוועי דער יוסף הצדיק האט זיי מיט דעם באצאלט סאו בקיצור דא האסטו צוטוהן מיט די האולי וואנס און פאר דעי דארפסטו זייער וואטשן. סאו בקיצור, דער נחמיה האט זיך אריינגעריקט הערסט אין די הייליגסטע אין בית רחל מיידלעך, משוגע דער יונג וואס טוסטו אזא זאך? די זעלבע אויך דער הגמון, ער ריקט זיך אריין צום כהן גדול'ס טאכטער, וועיט א מינוט, סערטען ריספעקט מוז דאך זיין, רק את אדמת הכהנים, אביסל דרך ארץ פאר די כהנים האב כאטש, עניוועי, בקיצור. איז דאס מיידל קרויס האט אויכעט געטון די זעלבע, זי האט אפגעהאקט נחמיה דעם קאפ און זי האט עס אפגעשטעלט, איז על כל פנים, נחמיה'ס טעות איז געווען אז ער האט נישט געוואוסט א חילוק צווישן דעם סאטמארער רבינ'ס א טאכטער צו סתם א זונה אין די גאס אויף אין מאנהעטן, דאס איז געווען זיין טעות, ענד הי פעיד א פרייז פאר איט, און פארטיג, יעצט לאמיר גיין ווייטער. איז די גאנצע צייט האבן מיר געזעהן ווי דער סמך מם ארבעט, ווי עס גייט זיך אויסלאזן מיט גארנישט, ברוך מרדכי גייט וואקן, און מ'האב מיר געזעהן אז הרב שלמה אהרן קען חלילה נאך אריין וואקן אין דזשעיל, און מ'האט געוואלט געבן א סעטלמענט ער זאל זאגן מילתא דמשתמע בתרי לישנא האט דאס געמיינט און דאס און מ'וועט אים אוועק לאזן, האב איך אים געזאגט איטס נעווער גאנא העפן, און איך קען ענק זאגן שטייט יהב חכמה לחכימא, דער אייבערשטער געבט חכמה פאר ווער ס'איז קלוג, דער מענטש איז א. פאוערפול שטארקער כאראקטער, ס'האט נישט גענומען צו פיל אז מ'זאל אים דארפן מענטערן און געבן אביסל חיזוק, דער מענטש איז פול אוו חיזוק, און ער האט געמאכט זיינע דעסיזשענס ברוך השם א הונדערט פערסענט לייק יו סופאוז טו. ס'האט מיר אבער אייביג וויי געטון די הארץ פאר אים, וואס איז ער נעבעך שולדיג, כ'האב מיר נישט חלילה קיין קשיות אויפן רבונו של עולם, אבער מען רעדט בין אדם לחבירו, דע מען דידנט דו עניטינג, וויי דעז הי דיזערוו סאטש א פאנישמענט, ער קען נאך גיין זיצן אויכעט, און ס'האט נאך געקאסט אפאר הונדערט שווערע הונדערטער טויזענטער דאלער, נאר וואס ס'איז דא איין זאך, דאס איז תפילה צום אייבערשטן, רבונו של עולם כ'האב עס געמיינט גוט, ס'איז דא א ניגון וואס מ'זינגט מוצאי שבת, אוי לכבודיך ולא לכבודי, כ'האב עס געמיינט פאר דיין כבוד וועגן, יא.
כ'האב נאך געהאט א זכי' יעצט אז כ'בין געווען דריי וואכן אין ארץ ישראל, נישט געווען איין פלאץ ווי כ'האב נישט געזינגען געהאט אז ר' שלמה אהרן קעלנער אז דער אמת זאל ארויסקומען. בערנארד בערגמאן איז געגאנגען אמאל צום רעבן און ער האט געזאגט פארן רעבן, רבי מ'איז מחושד נורסינג האומס, שמורסינג האומס, האט דער רבי געזאגט, דער אייבערשטער זאל העלפן דער אמת זאל ארויסקומען. האט ער אנגעהויבן צו שרייען רבי אז דער אמת קומט ארויס בין איך אויף צרות דער אמת זאל נישט ארויסקומען האט דער רבי גענומען זיין טשעק סאך געלט איך געדענק נישט וויפיל און האט עס אים צוריק געגעבן גאנוו'ן איך האב מתפלל געווען דער אמת זאל יא ארויסקומען עניוועי וואס האט זיך אויסגעלאזט די סוף פון די גאנצע מעשה אז אין אלע צייטונגען שטייט שוין קלאר אז די גאווערמענט האט איינגעזעצט ר' שלמה'ן קעלנער'ן אומשילדיג און וויסענדיג אז ער איז אומשילדיג אין קאורט זיי האבן אים איינגעזעצט. און יעצט איז ארויסגעקומען דער אמת. וואס דאס מיינט איז, זיי זעען אז דאס איז פול מיט פאלשקייט, איז טאמער איז עס אמת אז ס'איז פאלשקייט, קען ער סוען די גאווערמענט פאר מיליאנס. נאכדעם איז אזוי, יעדער ווער ס'איז געווען אינוואלווד אין דעם גייט זיצן. נאו לוזי, דער איז געווען אמאל די. די ווייס פרעזידענט פון די באר, אזא גרויסער מענטש, די באר דאס איז נישט ווי מען טרינקט, די באר דאס איז די לאו, ער האט גענומען דעם וויקטים וואס ער הייסט טורנהיים, דאס איז מיין קלייענט, און ער האט געלאזט אים גיין צום די עי'ס אפיס, נאכדעם וואס ער האט שוין טעסטיפייט וואס אויף דעם האט מען איינגעזעצט ר' שלמה'ן ער שטייט אים מסתם אדער דזשעיל אדער צו פארלירן די לייסענס נאכדעם. עס איז אזוי, ס'איז דא איין ברודער וואס ער הייסט בערל אשכנזי, און נאכדעם איז דא נאך א ברודער וואס ער איז אין קאמיוניקעישאנס, ער האט אנגעקאלט מיין האטליין אז ער גייט צו סוען, ער הייסט זלמן, שלמה זלמן דאכט זיך מיר, ער רופט זיך סאלאמאן אויף ענגליש, ער האט גענומען און ער האט אוועקגעטראגן טורנהיים א נערוון קראנקן בחור וואס ער איז אנדער דאקטערס קעיר האט ער אים געטראגן אויף ארץ ישראל אין א דארף, און ביי די וועי ס'איז דא נאך איינער וואס האט אויך געטראגן זיין זון אויף ארץ ישראל אין א דארף וואס ער איז געווען מאלעסטעד און ער זיצט דארטן און ער דרייט זיך נישט ווי מ'דארף צו זיין אבער דאס גייט אויכעט ארויסקומען וואס דאס האט נישט מיט ר' שלמה אהרן קעלנער'ס קעיס גארנישט עניוועי האט מען אים אוועקגעטראגן אויף ארץ ישראל. די גאווערמענט האט אים יעצט געוואלט אינטערוויוען. ער איז דא געווען נאך א טאג? יא, ס'גייט נישט מער קיין חכמות, מי נאו ספיק אינגליש, נאו ווער, נאו היז וועראבאוטס, ווי דאנט נאו היז וועראבאוטס. יא. ברוך מרדכי'ס זון מאיר איז דא אינוואלווד. לעיזער קעסטענבוים איז דא אינוואלווד. ער האט געגעבן זיין לויער. ס'איז אינטערעסאנט, א לויער וואס צו קושן זיין מזוזה קאסט הונדערט טויזענט דאלער, דער לאנוזי. שטעל דיר פאר. ער איז לעיזער קעסטנבוים'ס לויער, און טורנהיים האט פונקט געכאפט דעם זעלבן לויער. Wow, וואט א קאואינסידענס. און יעצט שרייט טורנהיים ער האט קיינמאל נישט געהייערט דעם לויער. סאו הייסט עס אז מ'האט גענומען א לויער פון אוטסייד און ער האט אינטרודעט אין דזשאסטיס. אמאל האט מען דאס געקענט טון ביי טשארלס היינס אין אפיס. האט מען עס געקענט טון. שטעל דיר פאר, אלן דערשאוויץ איז געווען א פראפעסאר אוו לאו אין הארווארד. און ער האט געזעהן אז דא איז דא א טשארלס היינס וואס איז אווער אבאוו די לאו, ס'איז א אידישע קאמיוניטי וואס מען לייגט יעדן אין חרם, האט ער נישט קיין מורא געהאט, האט ער אויפגעגעבן זיין פאזישן אין סקול, און ער האט געקויפט דא אין מאנהעטן אן אפארטמענט, און ער האט זיך דא באזעצט, און ער האט געוויסט אז איידאלא מיט טשארלס היינס, אונז גיימיר פירן דעם לאו סיסטעם, יעדע קעיס וועט זיין. אן אפיעל א מיליאן דאלער פלאס נאך פיר פינעף מיליאן אין די זייט, און ער האט איבערגעלאזט ס'האט זיך אים געלוינט איבערצולאזן צו זיין א פראפעסער אין קאלעדזש. און כאפסט וואס דא גייט פאר? ער האט נאר נישט גערעכנט אז טשארלס היינס איז אן אלטער גוי. עניוועי. למעשה דא זענען אזויפיל מענטשן יעצט אין פעקל אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן וויפיל מענטשן זענען דא אין פעקל, און יעדער גייט באצאלן א טאפ פרייז פאר דעם. יא, זיי האבן שוין אנגעהויבן צו אינטערוויוען מענטשן, זיי גייען מאכן זיכער אז אזא קאראפשאן וועט מער נישט געשען, און איך קען אזויפיל זאגן, אונז דאנק מיר דעם אייבערשטן, הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו, אז ער האט אונז נישט געלאזט פאלן, שטעל דיר פאר ווען ברוך מרדכי וואקט ווען אוועק. און ר' שלמה אהרן מוטשעט זיך און ראנגלט זיך נאך אין קאורט נאך צוויי יאר, און מען דארף באצאלן גרויסע לויער געלטער, און נאכדעם לאזט מען אים ווען פריי. שטעל דיר פאר וואס וואלט דען געווען? זיי וואלטן ביידע געוואקט אין די גאסן פון בארא פארק, ער מיט א לאך, פון מיליאנס אוו דאלערס און מיט אסאך בזיונות, און ברוך מרדכי וואלט געוואקט מיטן קאפ ארויף. נא, זעט אויס דער אייבישטער האט אנדערש געוואלט, אזוי ווי ביי המן'ן, ער האט געוואלט אז המן זאל כאפן די צואה פון זיין טאכטער אין קאפ און נישט מרדכי. סאו ברוך מרדכי. ווי ס'זעהט זיך אויס, נישט נאר ער גייט צוריק, נאר ער גייט מיטשלעפן אפאר חברה מיט זיך אויך. קאוז די גאנצע אלעגעישאנס אויף וואס מ'האט אים ארויסגעלאזט איז דאך געווען ווייל צוויי זאכן, קודם האט מען געזאגט אז קעלנער האט געוואלט נעמען געלט, און צווייטנס ווייל די גאווערמענט האט עפעס געמאכט א מיסטעיק, זיי האבן עפעס געפיילט עפעס די פעיפערס נישט צו צייט קעגן בערל אשכנזי. דער. דעטעקטיוו דארף האבן רחמים אז ער זאל נישט גיין זיצן פאר טוען אזא זאך ווייל דאס איז אלץ געווען קרימינעל און יעצט רעדן זיי אלע קיינער גייט נישט פארדעקן טשארלס היינס'ן שייגעץ שטיק זיי זאגן מ'האט אונז אזוי געהייסן דעטס איט וואס קען מיר אונז טון אונז זעמער געווען ארבייטער צו וועם האבן מיר אונז געדארפט רעדן? סאו ברוך השם ס'איז זייער גוטע נייעס אונז זעמער זייער צופרידן אז מ'האלט ווי מ'האלט יעצט וויל איך אביסל רעדן. וועגן א פרשה וואס יענקל האראוויץ, ס'איז דא צוויי, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא די גוד יענקל האראוויץ און די בעד, די גוד דאס איז פראדזשעקט יעס, ער איז א ראש ישיבה אין א תלמוד תורה אין מאנסי, די בעד יענקל האראוויץ איז דער מעליצער דזשיקובער רבי ימח שמו וזכרו, ער האט נאך יעצט געהאנדלט אז טורנער זאל באקומען א סווידהארט דיעל, נא נא נא נא איטס נאט גאנא העפן, אונז גיימיר פראטעסטן, אונז זעמיר שוין מודיע יעדן איינעם. איך האב אויך געוואלט זאגן אז דער שם רשעים ירקב, ישראל דוד שלעזינגער, וואס ער קען אביסל מוסר, ער קען אביסל זאגן, מ'האט שוין געהערט אזאנס, ס'דא אסאך וואס זיי קענען גוט זאגן און בעסער זאגן פון אים אויך. עניוועי, מ'האט אים אויך אמאל ארויסגעווארפן פון א בית מדרש, ער פארטראגט זיך נישט מיט מענטשן, ער איז א משוגענער. דער חיה האט גערופן אמאל מיסטער קעלנער אים געאפערט הונדערט פופציג טויזענט דאלער פון ברוך מרדכי'ס טאש כדי ער זאל סטאפן די מערכה, און אויסער דעם איז געגאנגען דער חיה רעה און ער האט אינטערווענירט יעצט אז מען זאל ארויסלאזן דעם משה טורנער, ער האט ווייעלעיטעד בעיל, און ס'ארבעט מען ער זאל באקומען יעצט געהעריג דזשעיל, איז שלעזינגער ארבעט ער זאל נישט באקומען דזשעיל ער זאל ווייטער נאר קענען. אנהאלטן די צען יאר פראבעישאן אז ער זאל קענען נאכאמאל טרעפן דעם זעלבן יונגל ביי א חתונה. איז כ'האב געוואלט זאגן, איך געב ענק שלעזינגער'ס טעלעפאן, ער הייבט עס נישט אויף לעצטנס ווייל ער באקומט צופיל קאלס, און ער האט א מעסעדזש דארט און מ'זאל אים אריינזאגן א מעסעדזש, מ'זאל אים זאגן דו עוכר ישראל, לקוס לקוס עד מתי אתה מכלה כלל ישראל, קומסט זאגן אפאר תורה'לעך, אפאר פרומע ווערטערלעך, און אויף דעם חשבון זעט ער אז אלע חזירים זאלן זיך קענען דרייען אין די גאס, ער מוז דאס זען, ווייל ווען נישט איז ער אויס רוף, די סיקריקים חברה, די גייען אים מאכן אויס רוף, זיי האבן נישט קיין מורא פאר אים. איז במילא בעט איך יעדער איינער זאל טוהן א גענאדע, א חסד, א חסד של אמת שאינו מצפה לתשלום גמול, און זאל אפקאלן דעם שלעזינגערן און אים זאגן א פסק פארוואס ער טוט עס, ער דארף אנהייבן צו זעהן אז די שטאט איז נאך נישט משוגע, זיינע מענטשן וואס זיי געבן אים אפאר טאלער זענען טאקע משוגע, ווייל די מאיען באם דאס געלט ליגט ביי די מגלה עריות, אבער אונז זעמיר נאך נישט משוגע, ער הייסט ישראל דוד שלעזינגער שם רשעים ירקב. ער מיט זיינע אלע טעיפס זאלן פארפוילט ווערן? ס'איז א אינטערעסאנטע זאך. סרויל דוד הארפענעס טענה'ט אז ער קען נישט צוריק ציען דעם חרם אויף נחום ראזענבערג כאטשיג ער זעהט איך בין גערעכט ווייל ער האט טויזענטער ספרים זיי ליגן אין אלע ספרים שאפעס און אין אלע שולן בממילא וועט מען עס אים אונטערברענגען דער סרויל דוד שלעזינגער זארגט זיך נישט אז מ'עט אלע זיינע טעיפס גונז זיין צו ווארפן אין גארבידזש ס'איז א ספר תורה שכתבו מין ס'מחויב שריפה. דער שייגעץ וואס ער איז, ער בעקט יעדן חזיר אין שטאט, משה טורנער האט דרייסיג פערציג יאר מכשיל געווען כלל ישראל, משה טורנער האט מודה געווען אין קאורט אז ער האט סאדאמייזט, ער האט געמאכט משכב זכר וואכן נאך וואכן מיט א יונגל, ער האט מיט אים געמאכט הוצאת זרע לבטלה וואס דאס איז דער גאנצער גלות פון מצרים וואס אונז זעמער געווען. ער האט אלעס מודה געווען, ער האט מודה געווען פאר אורל סעקס, ענעל סעקס, אלעס, ער האט אים געמאכט מציץ, איך ווייס נאר נישט ווער פאר וועם. און מען האט ערלעדיגט ביי זאגארבי אז מען זאל אים לאזן אויף צען יאר פראבעישן אן א דזשעיל, אונז פייט מיר יעצט פאר דעם, אונז ווייז מיר פאר די גאווערמענט וואס געשעהט מיט די חזירים. באט ריגארדלעס די סיטשועישן, קומט אריין א איד ווי סרויל דוד שלעזינגער, שם רשעים ירקב, און ער זאגט אז מ'זאל אים יעצט ארויסלאזן אויף די זעלבע צען יאר פראבעישאן? זיין נאמבער איז עיט פאר פייוו פאר טו פייוו זיראו זיראו סיקס טרי יעדער זאל דעם ימח שמוניק אנקאלן און זאגן דו הרג'סט מאנסי זיין רבי האט געבעטן אז ער זאל איבערנעמען די ישיבה אין לוצערן, אבער דארט וויל ער נישט, ווייל דארט איז דא אינגאנצן מסתם דרייסיג פערציג בחורים, דא איז א גרעסערע טייטל. אבער זעהט אויס אז דער רבי האט געהאט רוח הקודש, ער האלט דו טארסט נישט זיין אין מאנסי אין א שטאט, ווייל די מינוט וואס די בעלי בתים פארדרייען דיר א קאפ, ביסטו מתיר אלע עריות שבתורה. עניוועי, יעצט לאמיר צוריקקומען צו די זאך. איז דא דער גוטער ראביי האראוויץ, יאנקל האראוויץ, און ס'איז דא דער ימח שמוניק דער מעליצער רבי, דער דזשיקובער, וואס כ'האב אים שיעור אויסגעליידיגט די שול, נאר נאך א מזל ער האט אוועק געשיקט דעמאלטס טורנער פון צו דאווענען, ווייל יעדער האט געטענה'ט, זיי ווילן נישט דאווענען מיט דעם חזר, האט ער אים געמוזט אוועק שיקן, ער איז זיין קאזין, די ווייב'ס טאטע, עניוועי, דאס איז יעצט נישט וויכטיג. געגאנגען איינער ער שרייבט זייער א שיינעם בריוו, א הארציגן בריוו, ער. דער יאנקל האראוויץ דער גוטער, פראדזשעקט יעס, האט געמאכט א קאמעמערעישאן, אזוי ווי ס'איז דא א יארצייט קאמעמערעישאן, האט ער געמאכט א יארצייט אויף נחמיה וועבערמאן, חנוכה איז געווען די יארצייט פון די צערשטע יאר וואס ער איז געזעסן, ווייל אזוי ווי ער האט געוואלט בועל זיין דעם כהן גדול'ס טאכטער, און מען האט אים אויך געהארגעט, אזוי ווייל דאס איז נאך א שייכות פון נס חנוכה פונעם הגמון, סאו זאת חנוכה איז געווען זיין. צייט ווען מ'האט אים אריינגעטראגן אין תפיסה איז געווען א יאר איז געגאנגען יענקל האראוויץ האט אריינגעשריבן א קאמעמארעישאן זייער פיין כ'האב הנאה געהאט עס צו זעהן און איך האלט ס'טאר נישט פארגעסן ווערן איך האלט מ'דארף עס חזר'ן און איך האלט אז יעדעס בית יעקב מיידל און יעדעס בית רחל מיידל זאל עס וויסן ווייל טאמער קומט אהן נאך א חזר טאמער שלמה הערץ לייגט א לאב אויף זיי גייט דיר די זעלבע זאך. עניוועי. ס'האט אויפגעצויגן א גרויסן צארן ביי די סופאוזינגלי נחמיה'ס פעמילי אדער די פעדעפייל פעמיליס. זיץ איך אין רעסטעראנט און איך עס, זאגט איינער הויעך, ער וויל איך זאל הערן, זאגט איינער הויעך, האסט געהערט בורי דייטש האט זיך שוין צוקריגט מיט זיין ווייב און זיי געבן שוין ארויס אז ס'איז נישט אמת געווען מיט די אלע זאכן. קענט דאך די סאקמער אזיאטישע מארמאראשע וועגן, זאג איך אזוי, רוף איך מיך אן, כ'האב דאך געזען זיי מיינען מיך צו טארגעטן, זאג איך אזוי, לאמיך דיר עפעס זאגן, ווען זי קומט ארויס און זי זאגט ס'איז נישט געווען אמת, גייט זי אין דזשעיל פאר פאלס ארעסט, אבער ער בלייבט אין דזשעיל, ס'וועט איר גארנישט העלפן, פארוואס? ווייל א זאך וואס א דזשורי האט גענומען פאר גוט געלט, דאס איז גוט געלט. אויסער אז דו קענסט זאגן עפעס אן אנדערע זאך און איבערווייזן ס'איז נישט געווען ריכטיג. אבער דאס וואס זי זאגט יעצט איז נישט אמת. זי האט מורא אפשר האט זי באקומען געלט. ניין ניין ניין פאר איר גייט עס נישט העלפן נאר זי העט מיטגיין מיט אים אין דזשעיל העכסטנס בעסט קעיס סענעריאו העט ער האבן איר דארט אויכעט נישט נאר ער האט איר געהאט דא העט איר האבן דארט אויך סאו במילא איי דאנט געט עקסיידעט פון די אלע רומערס. דאס איז דאך די אלטע סאטמאר אזיאטישע מארמאראשע וועג ער האט שוין געהערט אז מ ער האט שוין געהערט ער האט געהערט ער האט געהערט פרעג איך אים זאג מיר האסט געהערט זיי פארטראגן זיך נישט זיי האבן נישט שלום בית פרעג איך אים דו האסט יא שלום בית און מאך זיכער אז דו עסט האבן שלום בית זארג דיך נישט פאר יענעמס שלום בית עניוועי ס'איז נישט וויכטיג לאמיר יעצט גיין ווייטער איז געגאנגען דער יענקל האראוויץ און ער האט קאמעמערעיטעד די יארצייט פון איין יאר. קודם כל ס'איז זייער גוט אז איינער האלט די אלע יארצייטן ווייל ער האט דאך פופציג יאר צו זיצן קודם און וואן דאון. איך דענק איך בין געווען אין חדר, איך האב געלערנט אין סאטמאר חדר אין בארום סטריט, זיי האבן נישט געקענט מעט, עס איז נישט אריינגעגאנגען אין קאפ, און וואס זאל מען טון, האט די טיטשער געזינגען א סאנג,

דערס פיפטי יערס טו סיט אין דזשעיל דערס פיפטי יערס איף וואן יער פעסעס ביי דער איז פארטי ניין יערס רימעינינג דעטס איט איז נאטינג ס'איז גארנישט איז געקומען דא איינער א ער רופט זיך בעני פאלאטשעק ער האט א בלאג און ער געט ארויס זיין נאמען ער שעמט זיך נישט דערמיט און א פיקטשער פון זיך און ער שרייבט א בריוו פאר דעם יענקל האראוויץ און ער צו צעלייגט דאס זייער שיין. פארוואס ער האט געטוהן אזא עוולה ווי ער האט קאמעמערעיטעד די פירסט יער אין דזשעיל, הייבט ער אן אזוי, קודם כל ווייסטו דען נישט וואסער א פעין און סאראו זיין ווייב גייט דורך, זי קומט אריין אין יעדן סטאר און יעדער רעדט אין די זייט ארום און ארום פון איר און זאגט, אה זעהסט דאס איז די וועבערמאן, דאס איז דער וואס איר מאן איז געגאנגען זיצן? און וואסער א שייכות האט זי מיט דעם? זי איז צו דעם חף מפשע, זי איז וואן האנדערט פערסענט אינעסענט, און וויאזוי לאזט מען דאס צו אזא זאך? וועל איך וועל ענטפערן א כלליות'דיגן ענטפער אויף די גאנצע זאך, נאר עז ווי גאו אלאנג, די קלייניקייט מוז איך באטאנען, זי איז נישט חף מפשע, זי איז א דאמע סטופיד בהמה'ישע בית רחל מיידל, וואס מען האט איר אויסגעלערנט אז איר מאן קען נאר מיט איר וואוינען. דאס איז די נאאיוו און די סטופידידינעס פון די סאטמארע בית רחל מיידלעך. ווען זי האט געזעהן ער האט א פרייוועט צימער, פרייוועט אפארטמענט, און דארט דרייען זיך מיידלעך טאג און נאכט, און מען האט איר געווארנט, מיר האבן די שכנים געזאגט, א איד האט באצאלט געלט, האט זיך געקויפט דארט א געהעריגן אפארטמענט, און ער האט געזעהן ווי נחמי'ס שיקסעס אלע האבן זיך געדרייט. האבן זיך געדרייט דארטן מיידלעך אויסגעשניטן, ס'האט זיך געדרייט דארט א מיידל פון קרית יואל, וואס זי האט אפן געזאגט אין קאורט, כ'האב געהאט מיט אים סעקס ווייל איך בין געווען אין די גאס, מיין טאטע האט מיך ארויסגעווארפן, ענד איף דיס איז די פרייס איי העד טו פעי צו האבן שעלטער, האב איך עס באצאלט. און זיי האבן זיך געדרייט נישט צניעות'דיג, זיי האבן איבערגעקערט די האלוועיס, ס'איז געווען צו צולאזטע מיידלעך, טראבלד גערלס, טינעידזשערס, און מ'האט איר דאס געזאגט. זי האט געהאלטן אז איר מאן איז האולי מאולי אדער זי האט געהאלטן, ליסן, ער ברענגט א פרנסה, א כפרה דערויף, ס'באצאלן די פרייז האט זי נישט געגלייבט עס זאל עווער קאם טו איט, ווייל סוף כל סוף נחמיה מיט זיין שוועסטער מיסיס קאהן וואס האבן געפירט דארטן די גאנצע או די עי זיי האבן נישט מורא געהאט פאר קיינעם. עניהאו לאמיר קאנטיניוען דעם בריוו, נאכדעם שרייבט ער אזוי, דו שטעלסט דיר פאר וואסער א פראבלעם דאס איז, זי האט פארלוירן איר ברעדווינער, זי האט שוין נישט ווער ס'זאל איר געבן פרנסה, היינט איז זי דאך א וועלפעיר ריסיפיענט. יעצט, כ'האב געוואלט נאך באטאנען אויף דעם אויכעט א קליין שטיקל, דו האסט א פראבלעם זי האט פארלוירן פרנסה? הינדי קאון האט גע'גנב'עט מיליאנס אוו דאלערס פון ארעמע מענטשן פון האלאקאוסט סורווייווערס וואס האט געהייסן זי טראגט ווארעמע מילס פאר מענטשן, מ'האט קיינמאל נישט געטראגן, זיי האבן געהאט מיליאנס אוו דאלערס אויף פראגרעמס, משה דוד נידערמאן, הינדי קאון. און נחמיה וועבערמאן איז געווען איינגעשטעלט ביי די פראגרעמס פון די יו דזשעי או, אז ער איז אין קאמפּעשן דער וואס ער איז דער גיינעקאלעדזשיסט מיט דער נוראלעדזשיסט מיט דער סייקאלעדזשיסט פאר די צובראכענע מיידלעך. זיי האבן ביי אונז געגנב'ט מיליאנען, העטן זיי ווען דאס געלט אריינגעלייגט אין חינוך, וואלטן מיר אונז נישט געהאט קיין דריי טויזנט נושרים פון וויליאמסבורג אליינס יונגלעך און מיידלעך. און אין בארא פארק און אין פלעטבוש זכריה וואלענסטין וואס צו אים קומען שוין ווער ס'קומט שוין אן די בארדער ליין, ס'דא די וואס איז שוין אפגעפארן און לאכן שוין פון אונז, די וואס איז נאך אויף די בארדער ליין זאגט ער האט דריי א האלב טויזענט מיידלעך א חודש וויזיטן אור נאוה, זיי סיעקינג פאר העלפ. דעס אלעס האבן אונז געמעגט גנב'ענען און גזל'ען? און אלל אוו א סאדען קוק וואס דא טוט זיך, יעדער האט רחמנות אויף איר פעיראל, אוי זי האט נישט ווער סזאל איר אויסהאלטן, נא זי האט נישט? איר מאן האט געהאט מיליאנס אוו דאללערס אינוועסטמענט, צוויי הונדערט און פופציג טויזענט דאללער האט ער געהאט אין אפסטעיט, איך בין געגאנגען מען האט געזאגט ס'איז ביליג צו קויפן הייזער, האב איך געקלערט כ'גיי קויפן א הויז אכציג ניינציג טויזענט דאללער און כ'האב מיין אינוועסטמענט אין סאוט פאלסבורג, זעה איך נחמי'ס זון פירט עס, נחמי' האט אינוועסטעד דארטן צוויי הונדערט און פופציג טויזענט דאללער. דו זארגסט דיך יעצט אז זי וועט נישט האבן פון ווי צו לעבן? ער האט דאך גע'גנב'עט אונזער געלט, דאס איז דאך אונזער בלוט און אונזער געלט, איטס אלל אווערס, אונזער אלע אפגעפארענע קינדער, דאס איז זייערס געווען זיי צו העלפן, און אלל אוו א סאדען יעדער באקומט רחמנות. נאכדעם שרייבט ער ווייטער, דו ווייסט נישט וואס די קינדער מאכן מיט, די קינדער, ס'דא א פינף יעריג יונגל, און די קינדער מאכן מיט גרויסע זאכן, ענד הי גאוס אן ענד אן ענד אן, זאגט ער איך פארשטיי נישט פארוואס מען טוט דאס, ווי מעגסטו טוען אזא זאך? עניוועי, יעצט וועל איך ענטפערן דערויף צוביסלעך.
די ערשטע זאך, אונז זענמיר צוגעוואוינט אז ביי אונז גייט דאך אזוי, יעדער זוכט דאך צו שפילן די רחמנות, מען האט אונז אויסגעלערנט א איד אזא רחמנים בני רחמנים, אבער ס'שטייט ווען יעדער זינדיגט עבודה זרה אין א שטאט, איז דארף מען די גאנצע הכה תכה זאלסט אויסהארגענען די גאנצע שטאט ס'זאל נישט בלייבן קיינער. און נאכדעם שטייט אין פסוק ונתן לך רחמים ורחמך, זאגט דער הייליגער אור החיים הקדוש. ווייל אז מען טוט אזא זאך אז מען הרג'עט אויס א גאנצע שטאט גייט דאך אריין די מידת הרציחה, זאגט דיר די תורה זאלסט דיך נישט דערשרעקן, דער אייבערשטער וועט דיר געבן רחמים, דו וועסט ווייטער בלייבן נאך א רחמן, סא זעט אויס די רחמנות איז נאר ווען מען טוט דעם רצון השם, ווען ס'איז שלא על פי תורה איז נישטא קיין רחמנות, יעצט מען וויל וויסן קודם כל וואס זענען שולדיג די אלע. די קינדער מיט אלעם. לאמיר קודם צו צעלייגן די זאך. לאמיר זאגן אז מ'האט געמאכט ווען אויף משה רבינו'ן אזא פרשה אזוי ווי מ'האט געמאכט אויף שמעון בן שטח. שמעון בן שטח האט געהאט לעבן זיין ישיבה אכציג זונות און ער האט נישט געוואוסט וויאזוי מ'ווערט זיי פטור. זיי האבן מזנה געווען, זיי האבן געמאכט כישוף אויף די בחורים און נאכדעם האבן זיי מזנה געווען, זיי זענען מכשפות אויך. האט ער געוואוסט א טפח העכער דר'ערד ארבעט נישט קיין כישוף האט ער געזאגט אכציג תלמידים זאלן אויפהייבן יעדער איינער א זונה א מכשפה און א זונה און מען זאל זיי הרג'נען נו די חברה האבן זיך דאך געוואלט אננעמען פאר זייער משפחות די זונות משפחות און זיי גייען זיי האבן געמאכט א בלבול אויפן זון פון שמעון בן שטח מזנה געווען מען האט אים געווארנט און מען האט אים ארויסגעטראגן להריגה מען האט אים געהארגעט. אלטע סאטמאר אזיאטישע מארמאר אויף שערבענק ברוך מרדכי, אה, ער האט גארנישט געטון, קעלנער האט געוואלט נעמען געלט, מען האט מען האט אים ארויסגעטראגן להריגה, זאגט ער, דער אייבערשטער ווייסט אז איך האב גארנישט געטון, איך בין חף מפשע, נאר וואס זאל איך טון, מען האט מיר אזוי, ס'האט זיך אזוי אפגעפירט, על כל פנים. און זאגן אים די סנהדרין דו טארסט דאס נישט זאגן ווייל דעמאלטס מאכסטו ביסטו מטיל מום בקדשים אז כאילו יעדער וועט עס נאכדעם זאגן און עס וועט זיין א פראבלעם האט ער צוריקגעצויגן ער איז געגאנגען להריגה אז זאל מען מאכן א זאך לאמיר אונז זאגן א הייפאטעטיקל א משוגענעם עקזעמפל ביי משה רבינו שטייט ויקנאו למשה במחנה זאגט דער מדרש עטס לאכן א גוטס וואס דער מדרש זאגט עטס יו וואודענט בעליוו דעס דער מדרש זאגט אז טויזענטער און טויזענטער מענטשן זענען געקומען צו אהרן הכהן אונז ווילן מיר אונזערע ווייבער זאלן טרינקען מים המררים. פרעגט ער וואס איז געשעהן, זאגט ער איך בין חושד מיין ווייב זי האט זיך מסתיר געווען מיט משה רבינו. אהרן הכהן האט געדארפט געבן מים המררים פאר טויזענטער און טויזענטער פרויען ווייל זיי זענען געקומען זאגן זיי האבן געלעבט מיט משה רבינו זיי האבן זיך מסתיר געווען. וויבאלד נישט לאו בעדים געבט מען מים המררים. שטעלט זיך פאר וואס אהרן הכהן האט געמוזט דורכגיין, און שטעל דיר פאר וואס משה רבינו האט געמוזט דורכגיין. אבער לאמיר דאס יעצט לייגן אין די זייט פאר א מינוט. ווען ס'וואלט געווען א מציאות אז צוויי מענטשן וואלטן געזאגט עדות אויף משה רבינו'ן אז ער האט געמאכט א מעשה זנות, וואס זאגט די תורה? מ'דארף אים הרג'נען. איי ער איז רבן של ישראל, דאס וועט אים גארנישט העלפן. משה רבינו איז געווען אבליגעיטעד צו הערן און צו טון אלעס.

יעצט לכאורה וואלט מען געדארפט זיך נעמען קודם באקוקן צו משה רבינו האט קינדער, צו ער האט אייניקלעך, צו זיי ווערן אראפגעקלאפט מיט דעם, צו ער האט א ווייב, אין די תורה שטייט דאס נישט, אין די תורה שטייט ווער ס'האט געזינדיגט דעם טראגט מען ארויס להריגה, אויב די סנהדרין האבן אים געטראפן גילטי חייב. ס'שטייט גארנישט אין די תורה אז מ'רעכנט זיך צו ער איז משה רבינו, צו ער איז רבן של ישראל, שטייט גארנישט צו מ'רעכנט זיך מיט א מענטש וואס האט אונז געברענגט די תורה, שטייט גארנישט צו מ'רעכנט זיך מיט א מענטש וואס האט אונז ארויסגעצויגן פון מצרים, ס'שטייט גארנישט אז מ'רעכנט זיך מיט די זאכן, און ס'שטייט גארנישט אז מ'רעכנט זיך אז טאמער כ'וועל צונעמען משה רבינו ווער וועט אונז ווייטער פירן אין די מדבר. מעיקס נאו דיפרענס. יעדער איד האט די זעלבע מדריגה. און ער איז אויפן זעלבן אופן אז ער מוז פאלגן די תורה, און אז ער האט נישט געפאלגט קומט אים דער זעלבער עונש. יעצט, ס'שטייט גארנישט אז לאמיר זאגן אן אשת איש, הבא על אשת איש איז מיתתו בחנק. אז מ'זאגן וויבאלד משה רבינו איז א גרויסער צדיק, ער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים, און אלס הכרת הטוב וועמער אים נאר אריינלייגן בכיפה, דער דין איז ווען איינער איז א הורג נפש שלא בעדים מכניסין אותו בכיפה לייגט אים אריין אין א דזשעיל און מען געט אים צו טרינק עסן שעורים און צו טרינקען וואסער ביז די בויך פלאצט אים אויף ווייל די גערשטן נעמען זיך יערן אין בויך ס'ווערט ביר. ס'שטייט נישט אין די תורה א חילוק פון איין מענטש ביזן צווייטן, עווריבאדי איז אלייק, און מען דארף זיך נישט רעכענען מיט זיין משפחה און מיט זיין ווייב און מיט זיינע קינדער און מיט די אייניקלעך, און אז ער האט נישט אויף פון וואס צו לעבן. איט האס נאטינג טו דא וויט דיס. איז במילא דארף ער דאס פארשטיין, זיי קומען אן מיט די רחמנות דעם, זיי באקומען געלט פאר דעם, די בלאגערס קומען אן מיט דעם רחמנות געפיל, הע, וואס איז שולדיג זיין ווייב, זיינע קינדער, די תורה האט זיך נישט גערעכנט מיט דעם. און חוץ פון דעם האב איך שוין פריער געזאגט, זי האט א סערטען גילט אז זי האט אים געלאזט ארומהענגען מיט די ווילדע מיידלעך, און שי שודא פיגערד אוט דעט וואן דעי וואן גירל איז גאנא מעס היז לייף אפ, פארשטייסט? עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. שרייט ער דארטן אז מען דארף זיך רעכענען מיט זיינע קינדער, און מיט דער משפחה, און מיט אלע. איך וויל ענק זאגן, דער עולם זאל פארשטיין. זייער אסאך מענטשן זענען מיך מקנא, ברוך השם, ס'איז געווען א סוקסעספול מלחמה, ברוך השם. איך וויל ענק זאגן איין זאך. די מלחמה צו ס'איז דא סעקשועל אביוז צו נישט, דאס איז דורך. דאס איז געווינען. אבער יעצט איז די שווערע חלק די מלחמה פון אינטימידעישאן וואס דאס איז מוראדיג שווער. דער חלק איז נאך בתוקפו ווייל די אינטימידעישאן ביז מען טוט עס נישט אונטערברעכן האלט עס אן געוואלדיג. איך מיין צו זאגן איז אזוי, די מלחמה האט זיך אנגעהויבן מיט בערך צען יאר צוריק שטילערהייט, כ'האב געשריבן בריוון פאר רבנים, פינף יאר שפעטער די רבנים האבן מיך איגנארירט האב איך אנגעהויבן צו מאכן א האטליין מענטשן זאלן הערן יעצט די. ערשטע פארט, פעיז וואן, פון די מלחמה איז צו ס'איז דא בכלל סעקשועל אביוז אין די היימישע געגנט צו נישט. יעדעס דריטע קינד און יעדעס צענטע מיידל איז מאלעסטעט און מ'האט געשריגן ס'איז נישט דא. שלום שניצער די באקסינג מען ער איז געגאנגען באקסן. פארשטייסט? אויב ס'איז טאקע נישט דא קיין זנות נו וויאזוי האט דעמאלטס משמרת הצניעות ארויסגעצויגן אזויפיל מיליאנס אוו דאלערס? פון וועם? פון דעם וואס האט נישט געטון זנות? קען זיין מיט דעם האט מען געדארפט שלום שניצער צו באקסן אויף וועם מ'האט געזאגט ער זאל געבן געלט אפילו ער האט נישט געטוהן האט ער אויך געמוזט באצאלן. שעים אן יו אויף וואס דא איז פארגעגאנגען. ס'האט געדוירט פינף יאר מען זאל ארויסקומען. אז ס'איז דא ליידער זנות. די מלחמה איז געווינען. יעצט דארף מען פייטן די מלחמה פון אינטימעדעישן. יעצט די מלחמה אז ס'איז דא זנות. איך קען זאגן ער איז די שליסל פון די גאנצע מלחמה ער הייסט דזשאועל ענגלמאן יואל ענגלמאן געבענטשט זאלסטו זיין.

דזשאו דיענדזשעלא האט זיך א נאמען געגעבן ווי א איטאליענער וואס ער איז שוין זעקס דורות א איטאליענער, ער האט טאטוס מיט אלעם, עס זעט אויס ווי ער איז געווען זעקס דורות שוין א איטאליענער, באט ליטל דו יו נאו אז ער האט געטוהן פון די גרעסטע זאכן פאר כלל ישראל און אונז וועלמיר עס אייביג אדמייערן, ענד וויר נאט גאנא דינאי איט, ער איז ארויסגעקומען אז מען האט אים געמאלעסטעד אין די פאיער מקווה. ער קען נאר נישט זאגן וועלעכע ברודער, צי דער וויינבערגער וואס ער איז א דיין אין סאטמאר, שלמה לייב וויינבערגער, דער וואס האט אונטערגעשריבן דעם חרם, צי דאס איז זיין ברודער וואס ער איז דער איידעם ביים סקולענער רב, דער וואס ער זאגט אונז וועלעכעס קאפיטל צו זאגן אז די תאווה זאל אוועקגיין. ווייל ער זאגט ביידע האבן אזוי ווילדע גרויסע בעזעמער פאר בערד און ער איז געווען דעמאלטס קלענער און זיי האבן נישט געהאט די בערד און היינט געדענקט ער נישט וויטש וואן איז די ריעל דעוויל דעט מעסד אפ היז לייף. ער איז געווען דער צווייטער וואס ער איז ארויסגעקומען. אויף זיי האט מען אנגעהויבן צו גיין ווייטער און ווייטער ביז יעדער האט אנגעהויבן צו רעדן און ס'איז געווארן א אנפארטשענעט מאוומענט אז ס'איז דא אין מקווה יעדעס צווייטע יונגל איז מאלעסטעד און אין חדר איז יעדעס פיפטע יונגל און אין סקול איז יעדעס צענטע מיידל מאלעסטעד פון א טיטשער וואס איז לעסביען. ס'איז א ביטערע אומגליק אבער די פאקט איז פאקט. סא ווען דאס האט אנגעהויבן אראפצוקומען אז דאס איז עס. די פאקט איז פאקט ווען מ'האט געזעהן מ'קען עס נישט באהאלטן האט זיך די מלחמה אריינגערוקט אין אן אנדערן ענגל. מ'גייט דיפעימען וויטנעסעס, מ'גייט דיפעימען וויקטעמס, מ'גייט דיפעימען נחום ראזענבערג, מ'גייט אים לייגן אין חרם, מ'גייט אנהייבן צוריק צו פייטן. אויף אן אנדערן סיסטעם, מען גייט יעדן שטיל מאכן. בקיצור, דאס אז מען גייט יעדן שטיל מאכן, דאס איז פעיז נאמבער טו אין די וואר. די פעיז נאמבער טו, מיט דעם זעמער נאך אונז יעצט סטאק. אונז ארבעט מיר יעצט אויף געזעצן אויף ווער ס'וועט אינטרודן אין דזשאסטיס, וועמיר אים איינזעצן. ביז יעצט האט מען עס געמעגט טון ווייל טשארלס היינס, דער דרעטליגער, האט אלעס ערלויבט. בקיצור, וויאזוי מען דיפעימד וויקטעמס און וויטנעסעס איז דא אפאר וועגן, קודם אזוי ווי מען טוט פאר ר' שלמה אהרן קעלנער, מען זאגט, הער, ער האט מיך געוואלט עקסטארטן געלט, מיך געוואלט עקסטארטן געלט, וואס וויל מען, ס'איז שקר. נאכדעם איז דא נאך א וועג ווי מען טוט יענעם לייגן אין חרם, מען ווארפט אים ארויס, ער זאל נישט האבן קיין פלאץ ביי אונז אין שול, אזוי ווי מען האט געטון פאר מיר. און נאכדעם איז דא א דריטער וועג וואס מען טוט, אז מען גיט געלט. יעצט אויפן דריטן וועג פון געבן געלט, ארבעט מען יעצט מיט די גאווערמענט. אז מען זאל איינזעצן יעדן רב וואס האט צוגעהאלפן, און לאוסוטס קען מען זיי געבן, ישיבה אוניווערסיטי האט יעצט א לאוסוט, זיי האבן געשריבן קלאר אז יעדער איינגעשטעלטער האט באקומען א קאט אין סעלערי, דער פרעזידענט קומט אַכט הונדערט און פֿינף און פֿופֿציק טויזנט דאלער א יאר סעלערי, מען האט מען האט געקאט זיין סעלערי מיט הונדערט טויזנט דאלער א יאר, און מען האט פארקויפט אפאר בילדינגס ווייל מען מוזט באצאלן דעם לאוסוט, איך בין געווען. אין ארץ ישראל האב איך געזאגט דעם באיאנער רעבן דורך איינעם שניידער א גבאי איך וויל זיך אראפזעצן מיטן רעבן ווייל איך האב איינער וואס מען האט אים געמאכט משכב זכר אין באיאן און ער האלט ביין סוען באיאן און איך וויל מיך אראפזעצן מיטן רעבן אז מען מוז יענעם קאמפענסעטן ווייל ווען נישט גייט די לאוסוט זיין אין די מיליאנס אוו דאלערס. און יענער האט מיר געזאגט, ווען דער רבי זאל כאטש ארויסקומען מיט א רימארס וואלט איך איי וואלד הענדל איט דיפרענט, כ'וואלט זיי געסוט נאר נישט אין די גרויסע נאמבערס, און ער זאגט מיר אז ס'איז געוען איינער צענווירט ער איז געווען דער משגיח און ער האט געוויסט דערפון און ער איז געגאנגען זאגן די הנהלה האט אים געזאגט דו ביסט נישט באלעבאס נאר אינדרויסן פון בית מדרש נישט אין די טוילעטס קוק נישט וואס דארט טוט זיך. האב איך געזאגט פאר דעם שנייד זאלסט וויסן ס'גייט זיין דער זעלבער חושך ווי ביי זיין טאטן אין ישיבה יוניווערסיטי ס'דעם באיאנער רבינ'ס טאטע איז געווען א מנהל אין ישיבה יוניווערסיטי און א משפיע למעשה האט ער מיך קיינמאל נישט צוריק געקאלט ער מיינט ס'איז א דזשאוק וואטש און סי ווען די בילדינג אין באיאן וועט געהערן פאר א מענטש וואס ער גייט מיט טאטו'ס איטס גאנא העפען. ישיבה יוניווערסיטי איז גרייט יעצט צו פארקויפן צענליגע בנינים און צו קאטן די סעלערי פון אלע איינגעשטעלטע ווייל מען מוז באצאלן הונדערטער מיליאנס אוו דאלערס אין קאמפענסעישאן און די גבירים ווילן נישט געבן, די גבירים זאגן לוק אונז האמיר געבויט אונז געמיר געלט פאר תורה אונז געמיר געלט פאר חזירים נאו וועי. און דאס איז וואס דא טוט זיך. זאגט מיר דער גבאי, דער רבי איז געווארן רבי אין תשמ"ד. צענווירט לעבט שוין נישט פון תשמ"ב, ממילא איז דער רבי נישט לייעבל, זאג איך אים רב איד, רב איד דו רעדסט דאך אזוי נישט צו די זאך, יו אר סאו ראנג, יו אר סאו ראנג, זאג איך אים, ער גייט נישט סוען דעם רעבן, ער סועט מוסדות באיאן רוזשין, האט גארנישט מיטן רעבן. נארמען לאם האט שוין רעזיגנירט ס'איז דא א נייע פרעזידענט מען סוט ישיבה יוניווערסיטי און ישיבה יוניווערסיטי איז גאנע פעי די ביל נאר עטס ווילטס זיך נישט אויפוועקן ס'איז גוט. יעצט וועט זיך איינער פרעגן וויאזוי טוה איך אינטרודן אין די דזשאסטיס סיסטעם אז איך רעד מיט באיאן איך וויל מאכן אן אגרימענט. איז בין איך ענק מסביר, דער מענטש איז וועי פעסט סטעטשו אוו לימיטעישאנס, קענסט זיך פארשטעלן אז ער איז געווען א בחור אין תשמ"ד, איז ער שוין היינט אלט מסתם פערציג פינעף און פערציג יאר, ער איז פעסט סטעטשו אוו לימיטעישאן, ער קען נאר סוען א לאוסוט. איז צו מען קען אין ארץ ישראל, צו ווייל ס'איז געשעהן דארטן, צו ווייל דארט האט מען געהעכערט ביז טוירטי עיט יערס. סטעטשו אוו לימיטעישאן? איך ווייס נישט. אבער מען רעדט דא פון געלט. יעצט פון געלט איז נישט די פשט אז איך אינטרוד אין דזשאסטיס, ווייל ער האט געטענה'ט ער וויל נישט אינטערברענגען באיאן, ער זאגט נאר לעט דעם שאו רימארס. אבער ווען דא זאל זיין א עכטע לאוסוט וואס מען קען סוען איינצוזעצן, איי וואלד טעל אים גאו אהעד, ניין וואן וואן אדער וואן זיראו זיראו. און נאך א זאך, איך בין אים נישט געלאפן זוכן, ער האט מיך געטראפן. דאס טייטש אזוי. ווען איך גיי זיין א גוטער פאר ביאן איז עס אינטרודינג אין דזשאסטעס אבער איך בין דאך נישט געווען א גוטער פאר ביאן ער האט מיר געזאגט ליסען איי וואד לייק טו סעטעל וויט דעם ווייל קיינער וויל נישט דעם לא סוט און די פאבליסעטי מיט אלעם און איך וואלט פאר ביאן נישט געטוהן קיין טובה איך וואלט עס נישט נאכגעלאפן עניוועי ווייל מען האט מיך אריין גענומען אין ביאן דאווענען דא אין ווילימסבורג און אפאר חדשים שפעטער קאלן מיך אפ אפאר ראציגע יונגעלייט וואס זיי ווייסן נישט וואס איך האב געטון אלץ פאר ביאן, ווען ביאנער רבי האט געדארפט ווערן רבי האט מען געדארפט האבן אסאך געלט, אויסער דעם איז געווען א פראבלעם ווייל זיין ברודער דער עלטערער האט געדארפט ווערן רבי און ער איז געווען אינגאנצן לינק און ממילא האט מען אים נישט געוואלט, איז געווען א גאנצע פראבלעם אז די עלטערע אידן האבן דעם היינטיגן רבי אויכעט מורא געהאט אפשר וועט ער זיין לינק, דערווייל איז ער קיין עין הרע א א א דזשעם פון א רבי, א עכטע ריזשינער רבי. און איך האב דעמאלטס געארבעט אין אן אפיס וואס מען האט געגעבן הונדערטער טויזענטער דאלער, מען האט זיך געלאזט קאסטן צו קויפן אן אפארטמענט, מען האט זיך געלאזט קאסטן ער האט געוואלט האבן א פרייוועט מקווה ביי זיך, אלעס האט מען אים צוגעשטעלט, און די גבירים האבן נאר צוגעשטעלט ווייל איך האב זיי געזאגט, באיאן מוז האבן א לידערשיפ ווען נישט וועט עס אונטערגיין, און באיאן איז געווען זייער חיות און זייער בלוט. קומען ראציגע יונגעלייט צוואנציג יאר שפעטער און זיי ווייסן נישט וואס איך האב געטון פאר דעם רבי'ן, אויכעט ווען דער איד האט זיך געלאזט אויסצאלן פון זיין ביזנעס פון א פאבליק קאמפאני האב איך אים געזאגט דארפסט געבן פאר ביאן אזוינפיל און אזוינפיל אלעס האב איך געטון פאר ביאן דער ביאנער רבי האט נישט געוואלט ווערן רבי האב איך גענומען די גבירים און כ'האב זיי אריינגעשלעפט צום טאהשער רבי ער איז געווען דעמאלטס אין בארא פארק און דער רבי האט אים געזאגט ווער רבי האט ער געזאגט איך בין נישט ראוי, זאגט ער דערפאר הייס איך דיר ווערן רבי, ווען איך ווען איך זע ווען איך האלט אז דו האלטסט אז דו ביסט ראוי זאג איך דיר ווער נישט קיין רבי. ס'איז געווען געארבעט מיט פלאם און מיט פייער. צוויי מאל א יאר בין איך געפארן טראגן טשעקס פאר די ישיבה שליחות פון דעם אפיס ווי איך האב געארבעט. און די באיאנער רבי האט מיך מורא'דיג מכיר טובה געווען און מורא'דיג מכיר ערך געווען. ס'איז געווען דא די יארצייטן פון די זיידעס פון די אידן, האב איך האב איך געמאכט א סעודת יעדעס מאל א סעודת יארצייט, און מ'האט געזאגט קדיש, ארויסגעפארן א מנין אין בית החיים, און אזוי האט זיך געמאכט אז מ'האט געגעבן געלט און ס'האט זיך געטון און געמאכט. קומען אן אפאר ראציגע יונגעלייט, זיי האבן זיך נישט אויסגעבלאזן די נאז, זיי ווייסן פון גארנישט. קאלן זיי מיך אפ. איך האב עס, איך האב עס, איך האב עס געלאזט הערן אין ביאן. כ'האב עס אריינגעשיקט צום רבי'ן נאך אפאר יאר צוריק. ש, זאגן זיי דארטן, ס'איז ארויסגעקומען זיין קאלער איי די. זאגט ער, איך בין שמש דא אין בית מדרש. ס'איז ביי אונז נישט קיין כבוד איר זאלט קומען דא דאווענען. אונז וויל מען אייך מער נישט זען דא אין דעם בית מדרש. אזא חוצפה. יעצט ווייס איך, כ'האב אנגעהויבן צו דאווענען אין ביאן. און יעדער האט דאך א מקום קביעה, האב איך מיך אראפגעזעצט אויף א איד'ס פלאץ, כ'האב דאך נישט געוואוסט ווייל ער קומט שפעט, ער איז געקומען האב איך מיך געזעצט אינמיטן, ס'דא צוויי מענטשן זיצן איינער אויף איין עק טיש איינער אויפן אנדערן, האב איך מיך געזעצט אינמיטן. נאכן דאווענען, ס'האט אים זייער נישט געשמעקט אז איך דאוון לעבן אים, זאגט ער מיר לאמיך דיר עפעס זאגן, וואס בעטסטו דיך נישט איבער מיט סאטמאר, גיי צוריק צו זיי, ווי קומסטו קריכן ביאן אהער מיט אהין, זאג איך אים, רבי איד, איך וויל דיך פרעגן, דו האסט א שוועסטער וואס זי הייסט אזוי און אזוי? זאגט ער, איך האב געהאט, זי לעבט שוין נישט. זאג איך אים, דו ווייסט פארוואס דיין שוועסטער לעבט נישט? זאגט ער, זי האט געהאט קענסער. זאג איך אים, דו ווייסט פון וואס קענסער קומט? ס'קומט פון עגמת נפש. ס'קומט פון עגמת נפש. זאגט ער, זאג איך אים, דו ווייסט פארוואס דיין שוועסטער האט געהאט עגמת נפש? זאגט ער, יא. ווייל נעבעך זי האט א שטוב מיט קינדער און איינער איז נישט געלונגען נעבעך א מענטל קעיס אין ענד אוט אוו די האספיטעל און ער איז געזעסן נעבעך א גאנצן טאג אינדערהיים און ס'איז געווען פרייליך. פרעג איך אים דו ווייסט פארוואס ער איז געווארן משוגע? איך קען אים אמאל א נארמאל יונגל? זאגט ער ניין. זאג איך איך וועל דיר זאגן דעם שם הנואף והנואפת איך וועל דיר זאגן ווער ס'האט אים געמאכט משכב זכר איך וועל דיר דערציילן וויפיל יאר ס'האט אנגעהאלטן און אלעס. און איך הייב אים אן צו פארציילן זאכן וואס קיינער וואלט נישט געוואוסט ווען ווען ס'איז נישט אמת. פרעגט ער, wow, פון וואנעט ווייסטו דאס אלעס? האב איך אים געזאגט, ווייל דער נואף האט מיר אלעס פארציילט. ווייל די חברה רעדן דאך. און ער האט זיך פאררעדט. ער האט נישט געוואוסט מיט וועם ער רעדט, אבער איי קנאו עווריטינג אבאוט איט. יעצט דיין נעפיו וועט נישט רעדן דערפון, ווייל ער איז זייער אנגעווייטאגט. עגעין גאנץ נספו, זאגט ער, נחום איך גיי אוועק דאווענען, איך גיב דיר איבער מיין פלאץ לצמיתות אויף אייביג. קומען אן די אפאר ראציגע שקצים, ער רופט זיך שאמעס אין שול, און ער זאגט גיי אוועק! וואס עפעס גיי אוועק? איז למעשה, איך האב נישט קיין סימפעטי פאר ביאן כי הוא זה נישט, ווייל איך זעה ווי ווען א מענטש ווערט רעבע, פארגעסט ער אלע מענטשן וואס האבן פאר אים געשוויצט, הי דאזענט קעיר עני מאר, ער האט געוואלט ארויף קומען אויפן פערד און רייטן, איינמאל ער איז דארטן, איז די אלע אויף וועם ער האט זיך ארויפגעשטעלט און האט זיי צוקוועטשט און זיי האבן עס געטון מיט ליבשאפט, הי דאזענט רימעמבער דעם. סאו איך וואלט קיינמאל נישט געטון א זאך פאר ביאן אגענסט לאו, וואלט נישט געטון פאר קיינעם אגענסט די לאו, פאר ביאן זיכער נישט, כ'האב נישט קיין סימפאטיע מיט זיי. זיי האבן געסטראשעט דעם דיין ר' יצחק ראבינאוויטש אז מ'וועט אים נישט אריינלאזן אין סאטמאר אין קליימער טאמער ער ווארפט מיך נישט ארויס, האט ער געזאגט איך קען נישט ארויסווארפן א איד, איך קען דאס נישט טוהן, איז ער געגאנגען און ער איז מער נישט געקומען דאווענען אויף ביאן, פארשטייסט? די זעלבע סאטמארע חיות, די זעלבע שקצים, די האבן דאך אויפן ביאנער רעבן אויך געשריבן כל דבר אסור, עטס געדענקט'ס נאכנישט? נאר וואס? אה, עס טיים גאוס ביי האט מען פארגעסן, סאו סאטמאר גייט פירן ביאן. באלד וועלן זיי זאגן עטס טארטס נישט גיין צו די בחירות, זיי האבן ארויסגעגעבן א בריוו אזוי ווי אויפן בעלזער, און באלד וועלן זיי זאגן אז מען טאר נישט כאפן זיין שריים ווייל ס'איז דא אויפן טיש א הכשר פון פלייש נישט פון די עדה, און וויין אויך נישט פון די עדה. כ'מיין אז דו לאזט דיך פון די סיקריקן גייסטו אויסזעהן ווי א פאלאצ'ינטן. עניוועי. למעשה. ס'איז ביטערע נייעס, ס'גייט זיין לאוסוטס, ס'עט זיך אנהייבן, זיך אנהייבן אין סאטמאר די לאוסוטס, ס'גייט זיך אנהייבן. סאו די דריטע זאך פון געלט ארבעט מען יעצט זייער שטארק מיט די גאווערמענט אז מען טאר נישט נעמען קיין געלט, אויב דער טאטע האט גענומען געלט, אזוי ווי ס'איז דא דא דער גראס, דער בעלזער גראס ער האט גענומען געלט, איך הער זאגן ער האט גענומען. איין מאי עלעף און איך הער זאגן אז דער קראקאטשינער האט אריינגערופן דעם טאטן און ביי אים האט מען געגעבן דאס געלט, יעצט איך נעם א אויף דעם נעם איך נישט קיין אחריות וואס איך זאג, אבער אזוי האב איך געהערט און די גאווערמענט ווייסט עס שוין און ויהי היום וועט מען נעמען דעם חזיר דעם גראס און מ'וועט אים אויפפיקן פאר נעמען געלט. זיי ווייסן שוין וואס די סיסטעם איז, הונדערט טויזענט דאלער זיי האט נישט קיין געלט, סאו יעצט גיי נעם די הונדערט טויזענט דאלער און באצאל עס פאר א לויער, גרינפעלד, גרינפעלד דער מלמד האט אים אנגע'חזר'ט און ער האט באצאלט הונדערט טויזענט דאלער און דער קראקאטשינער איז געווען דער דער מעקלער. נא נא נא די גאווערמענט ווייסט עס שוין און מען גייט זיך אריין לייגן אויף דעם מען טאר דאס נישט טון, פונקט ווי ווען איינער הרג'עט א מענטש נאכדעם גייט ער צו צו דעם וואס האט עס געזען ער זאגט עדות איך געב דיר הונדערט טויזענט דאלער מען גייט פאר דעם אין דזשעיל. די גאווערמענט ווייסט שוין וואס דא גייט פאר, זיי זיצן מיט אונז, זיי האבן יעצט נאך א מיטינג די וואך און די אנדערע וואך אונז פארציילן מיר זיי אלעס, ווילאנג דאס וועט נישט ווערן באהערשט וועט מען דיפעימען יעדן איינעם, מען וועט געבן געלט און פארטיג. די צווייטע זאך וואס מ'האט מיר געשמועסט איז די חרמות, מען טוט יעדן שטיל מאכן מיט חרמות, אויף דעם גייט מען אויך ארבעטן, זיי האבן דאס נישט קיין רעכט צו טון, דאס ציט ארויס מורא'דיגע לאו סוטס. און ס'ציהט ארויס דזשעיל אויך, דזשעיל טערמס. דו קענסט נישט דיפעימען א מענטש דזשאסט פאר די פאן אוו איט. אַכט און דרײַסיק שקצים רבנים שרייבן אונטער א צעטל ווייל יצחק שטערן האט זיי געמוטשעט און איצעלע פּימפּ מיט משה משוגענער פרידמאן האבן געהייסן מ'זאל אונטערשרייבן. איט דזשאסט דאזענט ווארק דעט וועי. ס'האט געארבעט הונדערט יאר נאך אין סאטמאר און אין ארשב און אין קראלי און זענטע און ווי עטס ווילטס האט עס געארבעט. עס ארבעט נישט דא אין אמעריקע. ס'איז דא יעצט איינער אין מאנטריאל וואס ער האט געעפנט א בלאג און ער באשמוצט חסידים, ער וואוינט קעגן איבער א בית מדרש אין מאנטריאל און מען פארקט דארט דאבל, מען טוט כל עבירה שבתורה. עס איז געגאנגען איינער א שכן און ער מאכט פיקטשערס פון די אלע זאכן און ער האט געעפנט א בלאג, האט מען אים געסוט פאר דרײַ הונדערט פֿינף און זיבעציק טויזענט דאלער און די דזשאדזש האט ארויסגעווארפן דעם לאוסוט. און ער האט געווינען דעם לאוסוט. ס'ארבעט נישט סתם אזוי, דו קענסט יענעם באשמוצן, ער האט אלעס איבערגעוויזן אז ער האט די פיקטשערס פון אלעם וואס דארט גייט פאר, און פארטיג. ס'דא איינער מייקל מארטין ראזענבערג, ס'איז א טאטע מיט א זון מייקל מיט מארטין, ס'הייסט די ראזדעוו גרופ, און דער ספאוקסמען איז איינער אלעקס ווערצבערגער. און זיי האבן אים געסוט און ער האט געווינען. ווען ס'איז אמת איז עס אמת. אבער ווען ס'איז נישט אמת. איינער זאל מיר מסביר זיין פארוואס מיינע מקווה'ס זענען פסול. הע. ווייל איצעלע פימפ האט אזוי געוואלט שרייבן. צו איינער זאל מסביר זיין פארוואס איך, מיך, מיך האט מען ארויסגעווארפן פון סאטמאר. איך האב געמוזט קויפן קרקע אין ארץ ישראל. ס'קאסט א פארטשען מיט געלט פלאס די פליען קאסט פאר יעדן איינעם פינף טויזענט דאלער. נאכן טויט. איך מוז עובר זיין אויף א זאך וואס אונזער רבי האט אונז געלערנט. אינטערעסאנט, דער קלויזענבורגער רב מיטן רעבן ביידע האבן א תשובה אויב מען טראגט א טויטן אויף ארץ ישראל על פי זוהר איז מען עובר אויף א לאו. ביידע זענען מכוון צום זעלבן זוהר און זיי פסק'ענען להלכה אזוי. איך מוז דאס אלעס טוהן? איך דארף נישט ליגן בקברי אבות פארוואס? ווייל אפאר ראציגע רבנים האבן באקומען אפאר ראציגע דאלער? איך האב אויך מסביר געווען פאר די גאווערמענט און זיי ווייסן דאס, די רבנים האבן דאס נישט געטוהן אומזינסט. ס'האט אריין געשיקט די לעבאוויטשעס הונדערטער טויזענטער דאלער. ווייל זיי האבן געטענה'ט ווילאנג נחום ראזענבערג האט א האטליין האט ברוך מרדכי נישט קיין מנוחה. זיי קענען באשטיין אז זיי זיצן הונדערט יאר אבער דער האטליין דאס דערציילט אלעס. און לאידך גיסא האבן זיי געטענה'ט אז ווילאנג נחום ראזענבערג גייט האבן זיין האטליין גייט מען נישט קענען צוריק נעמען די הנהגה, די משמרת הצניעות וועט נישט קענען אונטערדריקן מער דעם עולם, און דער עולם ווערט קלוג. האבן זיי אריינגעשיקט הונדערטער טויזענטער דאלער צו באגראבן א מענטש? דעטס איליגעל פאר אלל טו דו דעט. יעצט איך נעם א דיסקלעימער צו ס'געווען הונדערטער טויזענטער צו נאר פופציג א דאון פעימענט, און אז ס'האט גארנישט אויפגעטון האט מען נישט געשיקט דאס איבריגע, ס'איז נישט וויכטיג.
באט למעשה דיס איז אלל איליגעל. און דאס גייט מען יעצט אראפ קרעקן. זיי האבן נישט קיין רעכט קיינעם צו לייגן אין חרם, קיינעם ארויסצואווארפן פון א קהילה, קוק יאסי בראך, יאסי בראך דרייט זיך אין סאטמאר, ער איז געגאנגען אין קאורט, די דזשאדזש האט געזאגט הי איז אין, איך זוך מיר נאך נישט צו זיין אין אין סאטמאר, אבער דער גוי וועט מחליט זיין צו איך מעג יא דאווענען צו נישט, פארשטייסט דאס איז גוט פאר אהרן און זלמן לייב, נישט פאר מיר. און אויסער דעם האב איך דאך מסביר געווען די גאווערמענט פייוו אוו וואן סי, דאס איז יעדע קהילה האט דידאקשענס, און די גאווערמענט ווייסט אז סיי די קהילות און סיי די. להבדיל די קירכעס לעבן פון דעם, ס'טייטש אזוי, דער איד געט א טשעק פאר צען טויזענט דאלער, לעבט די קהילה דערפון, ס'איז טעקס דעדאקטעבל, שטאטס זאלסט געבן פאר טעקס, און זיי ווייסן אויכעט אז מ'קריגט צוריק זיבעציג פראצענט, און זיי לאזן עס, רק את אדמת הכהנים טשעפען זיי נישט, אבער אז עטס הייבטס אן צו ווערן נידי גרידי גייען זיי זיך אריינלייגן, זיי גייען זאגן זיי ווילן אינוועסטיגעיטן יעדן נאן פראפיט, ענד דעטס וואטס גאנא העפן, עטס האטס ענק גוט גוט אונטערגעבעט. ס'האט געמיינט א משה משוגענער פרידמאן וועט קענען אנהאלטן דעם אלטן אזיאטישן וועג, וואס ער האט מקובל פון דעם אויסוואורף ליפא פרידמאן, און וואס ליפא פרידמאן האט עס פון אלטע מארעמארישע שמוציגע יונגען. יעצט, נאכדעם איז דא די דריטע זאך, האמיר שוין גערעדט וועגן געלט, וועגן חרמות, און די דריטע זאך איז וועגן עקסטארטן געלט, מ'דרייט זיך אויס, מ'זאגט ר' שלמה אהרן האט געוואלט עקסטארטן געלט. באמת? זאלט איר וויסן, די גאווערמענט איז נישט אינגאנצן בהמות ווי איר מיינט. ווען ס'קומט א טשיילד מאלעסטינג פרעגן זיי גראד צו ס'איז דא שלום בית, צו ס'איז א פראבלעם. זיי זענען נישט אזוי סטופיד לייק יו טינק זיי אר. כ'וויל ענק זאגן א זאך איר זאלטס פארשטיין. די גאווערמענט האט קלאר געוויסט אז ר' שלמה אהרן איז חף מפשע. ס'איז יעצט ארויסגעקומען א ריפארט. אז ווען מען האט איינגעזעצט ר' שלמה אהרן קעלנער'ן האט מען אים איינגעזעצט וויסענדיג אז מען מאכט א פאלס ארעסט. נאר וואס, משה משוגענער פרידמאן, ער האט דאך געראנט דעם אפיס, ער האט דאך געברענגט די וואוטס, האט ער געזאגט פאר טשארלס היינס דאונט ווארי, ער האט נישט קיין נאכטגעשיר זיך צו וואשן די הענט, ער קען נישט גיין זיך שלאגן, ליטל דיד הי נאו אז מען האט ברוך השם אלעס ערלעדיגט. אן משה פרידמאן און ער וועט זיך יא שלאגן און ממילא ער וועט אויסזעהן אזוי ווי די זעקס און דרייסיג בחורים וואס מ'האט איינגעזעצט דארטן מי נאו ספיקא אינגליש און מ'וועט קומען און מ'וועט עס אפווישן און פארטיג קודם וועט ער ליידן צרות ווי האט ברוך מרדכי געזאגט מיך ארט נישט אז איך זיץ אבער שלמה אהרן גייט זיצן לעבן מיר. וואס האבן זיי געוואלט? זיי האבן געצילט אויף דעם. האט ער געמיינט אז מ'וועט קענען מיט יעדן שלאגן כפרות, און ממילא וועט זיין גוט. די גאווערמענט האט געוואוסט ס'איז געווען א פאלס ארעסט, און מ'גייט צו צאלן פאר די צענדליגע מיליאנס אוו דאללערס. וועגן דעם איז די עף בי איי יעצט אריינגעמישט. איז ממילא דאס. אויף אזויפיל האט נאך די גאווערמענט ווי מ'זאגט קרעדיביליטי אז זיי ווייסן ווען מ'טוט איינעם עקיוזד גוט, ס'איז נישט הונדערט פראצענט ס'איז אכציג פראצענט ניינציג פראצענט אבער דער שלמה אהרן'ס ארעסט איז געווען א רשעות פון משה משוגענעם פרידמאן און ממילא זענען די דריי זאכן וואס אונז האמיר געזאגט פאר די גאווערמענט און ווילאנג זיי גייען נישט טייטענען די סטרינגס פאר די דריי זאכן אז מען זאל נישט לאזן נעמען געלט, און מען זאל נישט לאזן דיפעימען וויטנעסעס מיט וויקטימס און זיי צולייגן חרם, און אז מען זאל נישט לאזן קאונטער סוען זאגן אז ער האט גאר געוואלט נעמען געלט, און ס'האט נישט קיין הענט און קיין פיס, ווילאנג דאס וועט נישט זיין ערלעדיגט. וועלמיר אונז קיין סעיף און קיין קלין קאמיוניטי נישט האבן. און דאס זענען די דריי זאכן וואס מען גייט יעצט מורא'דיג שטארק ארבעטן אויף. דיס איז נאט גאנא העפען ענימאר, מיטן אייבערשטנ'ס הילף. יעצט קען טאמפסאן איז געקומען וויזיטן ווילימסבורג, זאגן זיי דארטן אויפן קול מבשר, אז ער איז געקומען ווייל מען האט געהאקט די אידן די מיט די גלאווס. ניין ניין ניין ניין איך וועל דיר זאגן פארוואס ער איז געקומען, מען האט גענומען א גוי מען האט אים צובליטיגט צושאסן דעם אויג, אזוי ווי מען האט מיר דינגען מ'האט געמאכט אן אברעיזשען אין די רעטענע אזוי האט מען אים דארטן געמאכט, נאר אים אים איז עס ארגער אים מוז מען אפערירן. און דאס גייט זיך סטאפן ווייל קען טאמפסאן האט געשוואוירן ווען ער איז געלאפן איך לויף פאר איין זאך סזאל זיין א סעיף קאמיוניטי ברוקלין האט מען יעצט געשריגן צו אים האו סעיף איז איט אז מען הארגעט אן א גוי, אונז האמער א פראבלעם מיטן גוי אויכעט ווייל דער זעלבער וואס א הרגעט אן דעם גוי הרגעט אן דעם איד אויכעט. די שומרים יענקי דאסקאל מיט די אלע שקצים הרגענען דעם וועם זיי געפעלן נישט אויכעט. אונז וויל מיר ס'זאל זיין אדער סעיף פאר אידן און גוים אדער איז פאר קיינעם נישט סעיף. ער איז געקומען דא זאגן פאר ווילימסבורג א שטארקע מעסעדזש עטס זענט צענדרערט איך זעה וואס עטס טוט. גרינפעלד איז ארום געלאפן און געפארן און ער האט געזאגט אוי אוי אוי מ'פייניגט די אידן מ'פייניגט. האט מען אים געזאגט, וועיט א מינוט, די הויפט פון די פאליס האט אים געזאגט, דו געדענקסט ביסט ארום געלאפן דא אפאר וואכן צוריק און געזאגט מ'גייט אריין לאזן א שווארצן פארן דיסטריקט אטוירני מען זאל זעהן ס'זאל נישט געשעהן ס'זאל נישט געשעהן, זאגט ער דו געדענקסט ווען דו ביסט געגאנגען מאכן דא א גאנצן העיט קריים מיט אלעם, אנטעסעמיטן, יעצט וואס ווילסטו? ס'איז עס, אונז האמער אונז האמער געלעבט אין גן עדן אפאר יאר, רבותי כ'וויל ענק זאגן, שטעלטס ענק אפ ווייל דער גן עדן איז געשטארבן. יענקל דאסקאל מוז ארויסגיין פון די שומרים ער איז א פארברעכער און זיין ברודער איז א נואף פון א פארברעכער און עס מוז זיך טוישן די גאנצע זאך אונז ברויך מען נישט קיין ליעזאנס יעדעס מאל איינער איז געקומען און האט געזאגט מען האט געטאטשט זיין זון איז געקומען גראד דארטן די פאר ליעזאנס אדער אין ווילימסבורג אדער אין בארא פארק און זיי קומען זאגן זיי האבן אפגעקאלט דעם אינגערמאן זיי וויסן ס'איז דא אלעגעישאנס אויף דיר קום שוין און געב אן אלעגעישאנס אז יענער האט דיך געשלאגן און נאכדעם האט מען געזאגט דער דראפט די טשארדזשעס און דער דראפט די טשארדזשעס. די זאכן גייען מער נישט געשעהן. דאס איז די זעלבע ווי מען קויפט אים פאר געלט, דאס איז טעראר. דאס איז איינע פון די דריי סעיף וואס כ'האב געזאגט מען געט געלט. דאס איז טרעטנינג, אונז ברויך מען נישט קיין ליעזאן. אונז וויל מיר האנדלען דירעקט מיט די פאליס. עניוועי, יעצט לאמיר ווייטער גיין מיט אונזער פראגרעם. שרייט יענער אז ער האט א פראבלעם מיט נחמיה'ס ווייב אז זי שפארט צו די טיר ווינטער אליינס און קיינער האט נישט רחמנות. פיין. און אויך זי האט נישט פון וואו צו לעבן. און אויך וואס איז שולדיג איר פינף יעריגע אינגל. יעצט לאמיר אונז גיין צו שטאט. ס'איז נישט דא נאך אזאלכע דיפעימערס ווי די סאטמארע חיות. ווען איך גיי דורך אויף ראטלעדזש סטריט און זיין זוהן גייט דארטן אדורך. שפייט ער מיר אין פנים, זאג איך אים דו האסט א טעות, וירקו בפניו ביי חליצה מיינט אויף די פלאר, טאמער שפייט ער איר אין פנים איז ער נישט יוצא, אויף די פלאר, שפיי מיר נישט אין פנים, נאר איך ווייס ער איז נעבעך גוט צושאסן, טו איך אים גארנישט. אבער איך קען אים אויפפיקן ווייסט. נאכדעם האט ער א פארהייראטן זון טרעף איך אים אויף מארסי שוין צוויי מאל, שפייט ער אויך אין פנים? ווער האט דיך אויסגעלערנט צו שפייען אין פנים? דיין טאטע האט דיך אזוי אויסגעלערנט? וירקו בפניו שטייט מען זאל שפייען אין פנים פאר א יבמה? זאגט די גמרא בפניו מיינט נישט אין פנים מען מיינט אויף די פלאר. סאו איך וויל פארשטיין. מיין בלוט איז הפקר נאר מיסטער וועבערמאן'ס קינדער דעי דארפן זיך זארגן פאר זיי? יעצט אזוי ווי איך האב פריער אנגעהויבן, יעדער זעהט די סוקסעס ברוך השם יעדער איז צופרידן, יעדער וואלט זיך געוואלט טוישן מיט מיר, טוישטס ענק נישט, עטס קענטס עס ווען נישט דורך מאכן. הער וואס דא גייט פאר, איך פאר אויף ארץ ישראל, איך האב נישט דארט ווי צו דאווענען, נישט דא קיין שול וואס ס'לאזט מיך אריין, ווייל דער חרם פארט פון דא ביז אהין. כ'האב אהיים געברענגט מיינס א זון ער זאל וועגן א שידוך. בקיצור איך האב געזאגט דעם שדכן זאג אים מיין מצב איך שעם מיך נישט דערמיט, און סוף איז געווען מ'האט דער איד איז געוואויר געווארן איז ער געגאנגען פרעגן דעם גרויסן רעווערענד מאני אמונת ישראל וואס ער הייסט זיך שוין אן ערליכער מיט א משפיע ער וואוינט שוין אין די אלט שטאט ער איז זיך מייחד מיט קודשא בריך הוא אליין האט א פנים ווי די אלע אנדערע האט א פנים ווי לעזער בערלאנד ווי דער נואף ווי אלע. זאגט ער ניין אים זאלסטו נישט טאטשן ער איז אין חרם. קאל איך אים אפ און איך פרעג אים פיין איך בין אין חרם לאמיר זאגן איך מיין ס'איז נישט קיין חרם משא כ וואס שטייט היינט קען מען נישט לייגן אין חרם נאר לאמיר זאגן ס'איז א חרם איך וויל פארשטיין וואס איז שולדיג מיינע קינדער דארט שטייט נישט מיינע קינדער זענען אויך אין חרם. האסט א פראבלעם אז מ'וועט געבן מזל טוב פארן מחותן און טאר מען נישט שטיין אין די ד' אמות? וועל איך נישט קומען. דאס איז שוין די פרומע די הירא דבר השם. און ווער שמועסט נאך פון די שקצים? נאר גראדע איך בין געווען יעצט אין ארץ ישראל איז אויך געווען אזוי עטליכע שידוכים מען האט אנגעטראגן אה אה און ס'איז דא אנדערע וואס זאגן ניין איינער איז גאר א רב גאר א מכובד'יגע רב זאגט ער וואס איז מען וועגן דעם גרשון קויפמאן'ס מעשה דארט איז געווען איינער גרשון קויפמאן דער פלעגט ארום פארן טיולים אויף אלע מקומות הקדושים, און ער פלעגט די קינדער מכשיל זיין אויפן וועג. מען איז געקומען א אמעריקאנער טוריסט, די קינדער האט ער געכאפט און ער האט געכאפט אן אראבער אמאל אין מירון און ער האט געמאלעסטעט דאס קינד פונעם אראבער און דער אראבער האט אים געוואלט הרג'ען מיט א מעסער און ער האט געהאט אסאך געלט מיט זיך האט ער עס אים געגעבן מען האט אים איינגעשפארט ער איז געזעסן זיבן יאר און ער איז ארויסגעקומען. סא אין ארץ ישראל הייסט מאלעסטינג גרשון קויפמאן'ס מעשה. גרשון קויפמאן. ער האט געארבעט ארומצוטראגן טיי ארום טוריסטן, ער האט געארבעט פאר איינעם. בקיצור, זאגט דער איד, אה, גרשון קויפמאן זאך? אה, דאס איז זייער גוט, אבי איינער טוט שוין פאר די ארעמע צובראכענע קינדערלעך וואס קיינער האט נישט געוואלט קוקן זייער וועג. אה, עס איז נישט, עס האט שוין נאכגעלאזט, ווייל דער עולם זעט דאך וואס דא איז געווען, עס האט ברוך השם אביסל נאכגעלאזט, אבער למעשה, קיינער וואלט עס נישט געקענט אזוי דורכטראגן. ס'איז נישט האניג מיט לעקעך. און ווער טוט דאס? די לעבאוויטש חברה. געקומען דארטן איינער פון מעכל לעבאוויטש'נס קינדער האט חתונה געהאט מיט ער איז געווען א חבר מיינער אפילו. ער האט חתונה געהאט. זיך געוואלט אננעמען פאר ברוך מרדכי. ער קען מאכן שיינע דיזיינס אויפן וועבסייט. איז ער געגאנגען, ער האט אנגעהויבן ווער אבאוטס פון נחום ראזענבערג, און דא איז געווען פארמישט מעכל'ס נעפיוס, די וואס זיי האבן דארטן די פעינט שאפ, דער דער די קינדער פון דעם וואס האט געשריבן דעם רעבינ'ס תורות, די האולי מאולי. געגאנגען ווער אבאוטס נחום, צאמגעשריבן ליגנט איבער ליגנט, ביז איך בין דעמאלטס אריין געגאנגען צו טשארלס היינס' אפיס, איך האב זיי געוויזן, האבן זיי באקומען א מעסעדזש אז אויב דו מיינסט אז די אינטימידעישאן גייט ברוך מרדכי'ן געבן א בעסערן טשענס צו באקומען, א דיסקאונט פון זיינע יארן, זאל ער וויסן ס'עט מאכן ארגער ווייל דאס גייט אריין אין זיין פייל, האבן זיי אויפגעהערט. יעצט וויל איך ענק דערציילן נאך א מעשה, ר' שלמה אהרן האט חתונה געמאכט און דער מחותן איז מיר א ידיד, מסתם פערציג פופציג יאר, נאך פון וויזשניץ אויס, ער איז אויפגעוואקסן אינאיינעם מיט מיר, ווען ער האט חתונה געהאט האמיר אינאיינעם געשערט פראבלעמס, האמיר אינאיינעם געסטראגלט. באקום איך א טעלעפאן קאל פון די האל בית פייגא, דאס איז וואס דער גרויסער צדיק לעיזער קעסטנבוים האט געגעבן, נאכדעם ווען ער האט מאלעסטעט א קינד האט ער אויך געגעבן דרײַ הונדערט טויזנט דאלער, איז געקומען א קאל אז טאמער כ'וועל קומען אין די זאל וועט מען מיך הרג'נען. כ'האב געוואלט וויסן. די אלע אינטימעדעישאנס, דאס איז מותר לכתחילה, די פראבלעם איז נאר די קינדער פון נחמיה וועבערמאן, נחום ראזענבערג'ס קינדער איז נישט קיין פראבלעם, נחום ראזענבערג'ס משפחה איז נישט קיין פראבלעם, און די זעלבע אויך הרב שלמה אהרן'ס קינדער זענען נישט א פראבלעם, און הרב שלמה אהרן'ס משפחה איז נישט קיין פראבלעם, ווי האט עס זיין געשטעלט לאפסיידעט אויף איין זייט? נחמיה דער נואף, דיין ווייב מיט די קינדער זענען פראבלעמען, און נחום ראזענבערג און הרב שלמה אהרן וואס אונז שלאגמיר זיך אראפצונעמען די חזירים פון די גאס, זייער משפחה מיט קינדער זענען נישט קיין פראבלעם, מיט זיי מעג מען טרעטן און סווייפן די פלארס און טוהן וואס מען וויל. איך וויל גיין ווייטער. שוין זיבן יאר וואס כ'האב נישט קיין שול וואו אריינצוגיין. דאס אלעס איז מותר לכתחילה? דאס הייסט נישט אינטימעדעישאן? נאר פאר נחמיה'ן דארף מען זיך זארגן? קומט עפעס א אינגערמאן ער שרייבט א בלאג, פאטאגרעפירט זיך מיט א שיינעם זיסן פיקטשער, און ער גייט זיך אננעמען פאר נחמיה'ן. יעצט וויבאלד די מלחמה איז שוין אוועקגעגאנגען פון סטעידזש וואן, אונז גלייב מיר שוין און אונז ווייס מיר שוין ס'איז דא מאלעסטינג גאלאור, סטעידזש טו איז לייגן חרמות און דיפעימען משפחות, און דעיס שלאג מיר זיך אונז נאך, און דערפאר דארף ארויסקומען עפענטליך יעדעס יאר צו די יארצייט, אין פעקט יעדן חודש צו ראש חודש, זאגן יעצט איז נאך א חודש וואס נחמיה זיצט. ווייל בעסיקלי וואס האבן זיי געטון? זיי האבן דיפעימד די וויטנעסעס, די וויקטעמס, זיי האבן דעם אייגענעם טאטן מיסטער קרויס, דער פערד, דער וואס עס זעהט אויס צו מיר ווי א מאנקי מיט אן עלעפאנט נאז, דעם פערד האבן זיי נאך אנגעדרייט אז ער האט געמוזט געבן א בריוו אז ער איז גארנישט ביהיינד די גאנצע זאך נאר זיין טאכטער. דער איז אזא פערד, איך זאג ענק באמת, ווען מען קוקט אויף אים דארף מען מאכן ברוך משנה הבריות מיט שם ומלכות. און ווער האט דאס געטוהן? די וועבערמאנס! הינדי כהן ומשפחתה מיט די גאנצע רשעים ארום און ארום! און ביז צום היינטיגן טאג האט ער נישט וואו צו דאווענען, ער לויפט פון איין שול אין צווייטן און יעדער זאגט אים זייט נישט ברוגז דא זענט איר נישט וועלקאם! סאו פארוואס גייסטו נישט שרייבן יעצט א בריוו און זיך אננעמען פאר די אלע וועם מען רודפ'ט נאך? די חלק מלחמה זענען מיר נאך זייער זייער ווייט און אונז וועל מיר עס אי"ה איבערקומען אזוי ווי מען זאגט, ווי שעל אווערקאם! באט איט וויל סטיל טעיק טיים. סאו ביי ארויסברענגען אז ס'איז די יארצייט פון נחמיה'ן איז נישט אז דאס איז די יארצייט אז ער זיצט, ס'איז די יארצייט מ'זאל זיך דערמאנען אינטימעדעישן, ער איז דורך געגאנגען די טיר אין קאורט, האט ער געווארפן שארפע בליקן אויף די מיידל אזוי ווי ער פלעגט אלץ מאכן, ער האט נאכנישט געכאפט אז דעמאלטס האט זי מורא געהאט נישט פאר די בליקן נאר אז מ'וועט איר ארויסווארפן פון בית רחל. און יעצט האט זי נישט קיין מורא ווייל זי האט מיט בית רחל גארנישט. האט ער געווארפן שארפע בליקן אויף איר האט ער געווארפן און זי האט זיך אויסגעלאכט און עס גראד דערציילט פאר די פאליס און די פאליס האבן צוגעמאכט די טיר די ווינדאו אז מען זאל נישט קענען מער אריינקוקן סא דאס אלעס איז געווען מותר לכתחילה יעדער פארשטייט עס דאס איז אויסגעהאלטן געווען אינטימידעישן פון יעדן ארום און ארום. עווריטינג מעיקס סענס. אבער מען האט געשריבן, אז נחמיה זיצט האט מען א פראבלעם וואס איז מיטן פינף יעריגן קינד? סאו וואס איז מיט קרויזענס קינדער און וואס איז מיט קרויזענס אייניקלעך? די מלחמה פון אינטימעדעישן גייט אנהאלטן בתוקפו, די גאווערמענט ווייסט שוין אונז נוץ מיר זייער העלפ, די עף בי איי דא פארמישט, און דא גייט זיך אויפהערן די אינטימעדעישן, און ביז ווילאנג דאס גייט זיך נישט אויפהערן מוז מען אונז מזכיר זיין נחמיה'ן מיט זיין מצב, מיט זיין אינטימידעישן צו זאגן פארן עולם איטס נאט גאנע קיעפ אן גאואינג אן, ס'העט זיך מוזן אפשטעלן ווייל מ'וועט באצאלן א פרייז פאר אינטימידעישן. יעצט אונז האמיר גרויס מיטלייד מיט זיין פרוי און מיט די קינדער, נאר אזוי ווי כ'האב שוין געזאגט, ווען ס'קומט איינעם מיתה האט מען זיך נישט גערעכנט אפילו ער וואלט ווען געווען משה רבינו, הלכה איז הלכה פאר יעדן. יעצט ווער האט דען געדארפט מער וויסן ווי נחמיה אז ער האט א פרוי מיט קינדער, אונז האמיר נישט געוויסט, אונז האמיר געמיינט ער איז א רווק ער זוכט נאך מיידלעך, ער גייט אויס פאר דעיטס, נאר ער טוט די מעשה אויכעט ווייל מילא ער ווייסט נישט אז מ'דאר גייט נאר אויס רעדענדיג, אבער ער האט דאך געוויסט אז ער האט א פרוי מיט קינדער, ער האט דאך געוויסט הי העז סאמבאדי טו פראטעקט, פארוואס פאר א גוט יאר האט ער מזנה געווען מיט מיט פרויען מיט מיידלעך מיט יעדן איינעם, ער מיט זיין שותף אויך דער יעקל יגר. זעסט יענקי ווי א קלוגער פון דיר האט זיך באזעצט ערגעץ אין מעקסיקאו און ער האט יעדן אין דר'ערד, באט עניוועי. סאו קומט מיר יעצט אן די רחמנות אז נחמיה'ס ווייב מיט די קינדער זענען א רחמנות. סאו בעני פאלאטשעק איך זעה דו האסט זיך גענומען די מי צו שרייבן אזא שיינעם בריוו, כ'האב הנאה פון דיר, באט דו ביסט אויכעט פון די באצאלטע פאר די פעדעפיילס אז זיי זאלן קענען אנהאלטן. כ'האב דיך געוואלט פרעגן נאך א זאך בעני, האסט געלערנט אמאל א פסוק אין חומש למען ישמעו ויראו ולא יזידון עוד? ס'שטייט אין די גמרא ווען מ'האט איינעם געדארפט הרג'נען האט מען נישט אנגעכאפט און געהארגעט, מ'האט אים ארויפגעשטעלט ווען מ'איז געגאנגען עולה רגל זיין אז גאנץ ירושלים און גאנץ ארץ ישראל און אלע אידן אפילו פון חוץ לארץ זאלן זעהן אז מ'הרג'עט אים, און מ'האט געזאגט פלוני נסקל על שעבר עבירה פלוני פלוני. איך וויל דיך פרעגן, א איד וואס ער האט געוואוינט דעמאלטס אין מצרים, וואסער א גוט יאר איז אים אינטערעסאנט אז מען הרג'עט א איד אין ירושלים פאר די און די עבירה, וואט דו יו ניד איט פאר, ווי איז די לשון הרע מיט די רכילות מיט דעפעימינג פון פעמיליס, זאגט דיר די הייליגע תורה למען ישמעו ויראו ולא יזידון עוד, ס'מוז זיין פאנישמענט ווייל אז נישט איז די תורה הפקר און גאנץ מענטשהייט איז הפקר, סאו דו ביסט יעצט קלוגער פון די תורה, ביסט קלוגער פונעם משה רבינו, ביסט קלוגער פונעם אייבערשטן, דו פארשטייסט נישט פארוואס מען פייניגט זיי? זענען אלע שולדיג אין די זאך, ווייל זיי האבן אלע צוגעהאלפן צו דיפעימען, איך בין געווען אין קאורט, מיסיס וועבערמאן, ס'איז געקומען דער דזשאו דיענדזשעלא געכאפט א פיקטשער פון איר, האט זיך גענומען צוריק כאפן פיקטשערס, האט זיך גענומען לאכן צו אים, הע, איך וועל דיר אויך ווייזן פיקטשערס, וואס זיצסטו לעבן דיין מאן און דו נעמסט דיך אן, ס'איז דא סיריעס אלעגעישאנס, מיסיס קלינטאן איז געשטאנען לעבן פרעזידענט ווייל זי האט געוויסט זי וועט ווערן עפעס א סענעטער, איף יור האזבענד דיד איט דארפסטו אהיימגיין זאגן מיינע קינדער מיין מאן איז א שייגעץ. און איך נעם מיך נישט אן פארן, און עטס זאלטס קיינמאל נישט טון די זעלבע ווייל עטס וועטס האבן א פנים ווי דער טאטע, דאס הייסט למען ישמעו ויראון ולא יזידון עוד. דא א נייער תנא קמא, קלוגער חלילה פונעם אייבערשטן, קלוגער פון משה רבינו חלילה, און קלוגער פון די תורה, ער זאגט ניין מען טאר נישט דיפעימען מען דארף זיך רעכענען מיט די משפחה, שטייט ערגעץ אין חומש מען האט זיך גערעכנט מיט א משפחה? שטייט ערגעץ אין חומש אז מען האט געכאפט איינעם מזנה זיין קוקט מען צו ער האט איין קינד צו זיבעצן קינדער? נאר דאס זענען די אלע בעלי רחמנים כל המרחם על אכזרים לסופו להיות אכזר על הרחמנים, ס'איז א נייער א פאלאטשעק, כ'ווייס נישט צו דער האט נישט קיין שייכות מיט דעם שייגעץ פאלאטשעק דעם רב דער וואס ס'גיט א הכשר אין מאנסי אין ראקלענד אין די שאפערס העווען, דער משוגענער פאלאטשעק האט עהם געמאכט דעם גרויסן אסיפה און מ'גייט רעיזן געלט, משוגענער! יו קענט ביט די סיסטעם מיט געלט? פאלאטשעק, בערי פאלאטשעק איז גאר זיינס א משפחה. נאר אזוי טוען זיי. מען נעמט זיך אן. דעמאלטס ביי ברוך מרדכי'ן אויכעט. איך האב דאך זיכער גארנישט געהאט מיט זיי. איך טאר נישט לערנען כלל ישראל אז מען טאר זיך נישט לאזן מטמא זיין די קינדער? גייען זיי שטעלן ארויס א בלאג ווער ארבעט פאר נחום מיט אלע געמיינע זאכן. אזאלכע זאכן איז מיר אליין נישט בייגעפאלן צו טון אזאלכע זינד. אזאלכע זינד האבן זיי אנגעדרייט. משוגענע חברה. און קומען מיט דעם רחמנות, און מען שרייבט אים נאך אריין ווי פיין דו שרייבסט, האב איך געקלערט איך גיי אים ענטפערן ברבים, זאלן צוואנציג טויזנט מענטשן אויסהערן וואסערע א לאו לייף די גאנצע ארגענעזעישאן זענען, פארשטייסט א מעשה? נעמט זיך נאך אן פאר אים, מען טאר נאך נישט רעדן פון אים אויך נישט, מען זאל עס באהאלטן, מען זאל זאגן ער איז געפארן אויף וועקעישאן אויף ברמיודא, אזוי ווי טשארלס היינס איז געפארן, אפגע'גנב'עט אונזער געלט, אפגע'גנב'עט די קינדער, ס'איז דא דרײַצן קעיסעס, זיבן האט געהאט טשארלס היינס, זעקס האט געהאט יענקי האראוויץ, כ'האב זיך געוואלט מעטשן, איין נאמען האט אפילו נישט געשטימט, דאס טייטש ס'איז דא דרײַצן עקסטרע קעיסעס, און ווער ווייסט וויפיל נאך, און גראדע פון די קעיסעס איז דא איינס עפעס א ווייטע משפחה מיינע וואס איז אויך געווען מאלעסטעט פון אים אלס מיידל, און זי איז נישט דא נישט אויף די זיבן און נישט אויף די זעקס. פרעג איך אים וויאזוי קענסטו וויאזוי קען דיין מאן פון דיר אויסהאלטן ביסט כסדר אויף מעדיקעישן אויף טריעטמענט זאגט זי מיין מאן איז א נעפיו פון חיאל בראנער און חיאל בראנער האט האט אים נעבעך אויכעט גוט מאלעסטעט און ער איז אויכעט נעבעך קראנק. אזא אזוי פירט מען זיך אויף היינט דאס איז כלל ישראל. אויף דעם האט די רבונו של עולם איבערגעלאזט כלל ישראל אזוי אנגעווייטיגט? יעצט מ'האט אונז אויפגעברענגט אלע יאהרן מיט רישעות און מיט רציחה, א אלטע אידענע סאטמארע רעבעצן זי האט זיך מוסר נפש געווען פאר דעם רעבן, זי האט אים געקאכט פאטעיטעס מיט איר האנט ווייל די רבי וואלט נישט געגעסן וואס מ'האט געקאכט אין א גוי'אישן טאפ. אלעס איז געווען צו טוהן דעם רצון פון דעם צדיק אז דעם צדיק זאל זיין אביסל גרינגער אויף די וועלט. איז אריין געגאנגען פארן סיגעטער א דזשוק אין קאפ אז זי איז זיין שונא און ער האט זי גערודפ'ט אלע יארן אויף דעם חשבון. וואו געווען אמאל הכרת הטוב פאר די רעבעצן מען זאל איר מאכן א גרויסע פארטי און זאגן שקויעך רעבעצן דו ביסט די אם המלכות, די רבי איז טאקע געזעסן און גענומען קוויטלעך גאנצעטע נעכט אבער די רעבעצן איז געזעסן אין די דריי קאכס וואס זי האט געהאט א מיליכיגע א פליישיגע און א פארעווע און זי האט געקעיטערט פאר יעדן איד וואס איז געקומען. יעצט אלל אוו א סאדען וויל מען ווערן פרידנס מענטשן, מען וויל ווערן פרידן מיט די גאנצע וועלט. און מען הייבט אן א מעשה אז מען וועט בעקן יעדן חזר מיט יעדן רשע, קומט זיך אן יעצט איינער אין א בלאג, בעני פאלאטשעק, איך ווייס נישט ווער דאס איז, איז געווארן היינט דער גוט מאכער און דער וואס ער נעמט זיך אן פאר אלע חזירים, און דאס איז דעדלי ראנג, איז אמאל איינער ארויף געגאנגען צום וויקטים וואס דאסקאלאוויטש האט דא געהרגעט, ער האט גענומען א בחור פון עלף ביז די דרייצן,

איז נאכדעם ווען ער האט גע- טאמער איז געקומען דער יונגל פרי און גאלדבערגער איז שוין געווען נאקעט האט ער קודם מיט עם געטוהן כל חזרייקע און טאמער איז ער געווען קודם געקומען דאסקעלאוויטש און ביי קאווינצידענס זענען זיי ביידע רויטע ער איז געגאנגען דעמאלטס האט מיסטער גאלדבערגער צוגעווארט ביז דאסקעלאוויטש ענדיגט און יעדער האט געוויסט וואס דארט גייט פאר. און ער האט אים געוויזן פארנאגרעפי פיקטשערס און ער האט אים געזאגט אזוי זאלסטו טוהן פאר דיין מאמען און פאר דיין שוועסטער אזוי ווי די פיקטשערס ווייזן, א יונגעלע פון עלף יאהר. און דאס איז אלעס איז געווען מותר לכתחילה, נאובאדי סעד עניטינג, פארוואס ווייל גאלדבערגער געט אפאר טאלער פאר סאטמאר? הער וואס דא טוט זיך, איז אמאל איינער געגאנגען קוקן וואס דער בחור מאכט?

אז ס'איז א גרויס רחמנות אויף די פרוי, די פרוי איז א רעבישע טאכטער, אויף איר איז פונקט אזא גרויס רחמנות ווי אויף וועבערמאן, און אויף אירע קינדער איז פונקט די זעלבע רחמנות ווי אויף וועבערמאן, נאר דאס איז נישט וויכטיג, ענק האט מען געדינגען איין זאך, עטס זאלטס עוקר זיין יעדן טראפ קדושה פון שטאט, אויף דעם האט מען ענק געדינגען, און עטס האט סוקסידעד ברוך השם. ביז מ'האט מיר נישט געעפנט דעם האטליין און מ'האט מיר נישט אנגעהויבן צו רייסן שטיקער, האט ער סוקסידעט אז מ'האט געקענט וואוינען מיט וועם מ'האט געוואלט, און מ'האט געקענט טון מיט יעדן וואס מ'האט געוואלט. און דאס מוז זיך אויפהערן. אונז זעמיר נישט ענקער סעקס סלעיווס. אונז וואוינמיר אין ווילימסבורג, אונז זעמיר נישט קיין בירגער נישט פון משמרת הצניעות, און נישט פון שלום שניצלער, און אפילו נישט פון קלאר. קלאר זאגט אז ווען נישט ער וויאזוי וואלט די שטאט אויסגעזעהן? איך וועל דיר זאגן וויאזוי. די שטאט וואלט אויסגעזען אז א בית רחל מיידל וואלט באקומען העלפ פון א סייקאלעדזשיסט אדער א סייקייעטריסט לייסענסד ביי די סטעיט, א פימעיל טו א פימעיל, אין אדער ווארדס בית רחל מיידלעך וואלטן געהאט א פימעיל סייקאלעדזשיסט אדער סייקייעטריסט אזוי ווי אלע סקולס האבן ביי לאו, וויזשניץ האט, פאפא האט, אלע האבן זיי. פלוצלינג איז געקומען א נייער חידוש אז אין סאטמאר גיימער אריינשטעלן א זכר. צו האט די נקבות און נאך מער. עה דאס איז נאך גארנישט. א נישט געלערנטער יונג, א פוסטער שטריק, איך געדענק אים פון ישיבה, דער גרעסטער באם געווען אין די ישיבה, איך געדענק אים, ער איז געווען אסאך יונגער פון מיר, אבער איך געדענק אים, האט מען דעם פוסטן שטריק אריינגעשטעלט, ער איז געווארן א אנלייסענסד דאקטער, סייקאלעדזשיסט, גיינעקאלעדזשיסט, ענד וואט יו נאט. און עס איז דא א פראבלעם אז מיסיס וועבערמאן שפארט צו די טיר ווינטער ביינאכט און זי האט נישט קיין מאן אין איר בעדרום. ס'איז א סיריעס פראבלעם. אבער איך וואלט דאס קיינמאל נישט געהאט. דו האסט געהאט א משוגענער וואס א גאנצן טאג האט ער גערעיפט מיידלעך און ביינאכט האט ער גערעיפט א פרוי. איך האב מיט דיר מיטלייד, דאונט מיסאנדערסטענד די קאנצעפט, באט נישט אז מען זאל דיפעימען וועגן דעם יעצט.

עטס מיינטס נישט דעם אייבערשטן, עטס מיינטס נישט די תורה, עטס האטס גארנישט מיט תורת משה מיטן אייבערשטן, עטס האטס מיט איין זאך, וועיר איז די ביף, עטס האטס מיט די געלט, אונז קען מיר ענק, אונז זעמיר אויך סענד סטריט בויס, אונז זעמיר אויפגעוואקסן מיט דעם קאראפטעד סיסטעם, אונז האמיר עס צוגעקוקט, נאר אמאל האמיר נישט געקענט זאגן גארנישט, האט דער אייבערשטער אונז געהאלפן אז היינט איז דא האטליינס וואו מען שיסט ארויס אלע עוולות וואס דא גייט פאר. און מען שטעלט עס אפ ברוך השם, מ'האמער ארויסגעשטעלט טשארלס היינס פונעם אפיס ברוך השם, הונדערט און פֿיר יאהר איז נישט געווען אז א DA וואס ער איז געלאפן זאל פארלירן, אונז האמער אים ארויסגעשטעלט, אונז! אונז! דער אייבערשטער זעהט אונזער בלוט גיסט זיך, א מענטש האט אַכט פיינט אוו בלאד, אונז האמער שוין פארגאסן א מיליאן פיינט אוו בלאד, און א מיליאן גאלנס אוו טיערס. א באנדע כלבים האבן זיך אנגערוקט דא אזאלעכע הערשל קלארלעך. מיט א משמרת הצניעות, און זיי גייען אונז פירן צניעות, יעצט ווען זיי פירן עס גוט זעמער צופרידן, און דאס איז דיסענדענטס, דאס קומט פון דעם סאפראנאוויטש, דעם שייגעץ אין ארץ ישראל, און יענקעלע חנן, חנן האט אריין געשריבן א בריוו אינעם איד, אינעם בלאט, אינעם צייטונג, אז ער האט קיינמאל נישט געזאגט אז נחום ראזענבערג טוט א גוטע זאך מיטן האטליין, אדרבה ער טוט א שלעכטע זאך, יענקעלע חנן, די אלע רעיפס אין ירושלים איז אויכעט א שלעכטע זאך, און אונז ווייס מיר וואס דארט גייט פאר, אונז קען מיר די אלע אמנון ותמר געשעפטן וואס דארט גייט פאר, ווי נאו איט אלל. חנן האט אריינגעשריבן א בריוו ווייל סאטמאר אין ווילימסבורג שמירת הצניעות האט געשריבן אז ער זאל שרייבן ווער נישט ברעכט נחום ראזנבערג אונטער אידישקייט מיט זיין האטליין מיט מיין האטליין דו ארבעטסט דרייסיג פערציג יאר דא דו גנב דו גזלן הערשל קלאר דו האסט נישט אויפגעטוהן גארנישט, ס'איז געווען דא גאנצעטע קלאבס, כ'האב שוין מזכיר געווען, מ'האט געהאט דארטן פרויען, היימישע פרויען, וואס זיי האבן דארט מזנה געווען פאר געלט, אלעס איז געווען מותר, נאר איין זאך איז אסור געווען, נחום ראזענבערג'ס האטליין, שי! שטעל דיר פאר וואס איז אסור, קומט אן אזא ראצער, א ראציגער יונגערמאן, לאפאטשעק, טשאפאטשעק, בערי לאפאטשעק. לאפאטשעק. ער נעמט זיך אזוי שיין, זי סאן, און ער שרייבט א בריוו פאר יענקי האראוויץ, סאו פארוואס דארפסטו קאמעמארעיטן די יארצייט? מען דארף זאגן יעדן טאג דארף מען דערמאנען דאס. ס'איז זכור את אשר עשה לך עמלק, ס'איז א מצוה יעדן טאג עס צו זאגן. א יונגערמאן א מחוצף אן עזות האט געטאטשט סאטמארע רעבנס שטאט טעכטער? וואטס גאוינג אן היער? עניוועי, דאס איז געווען אביסל וועגן דעם ענין. פון די אלע בלאגערס וואס זיי נעמען זיך אן פאר די אלע נואפים, אונז גיימיר עס נישט צולאזן, אונז גיימיר יעדן ענטפערן, ווייל זיי באצאלן דאך געלט פאר דעם, און נאר באצאלן זיי געלט אז מען זאל אריינשרייבן, יא ביסט גערעכט, ביסט טאקע גערעכט, זי איז א רחמנות, זי איז א רחמנות איז זי, זי איז א רחמנות, אבער דאס מיינט נישט אז די וויקטימס זענען נישט די זעלבע רחמנות'ער, און אויב נישט אביסל מער. ס'איז דא א מיידל פון קרית יואל וואס דער טאטע האט זי ארויסגעווארפן, כ'על נישט זאגן איר נאמען, זי איז נעבעך א וויקטים, א פראסטעטוט וויקטים נעבעך. טאַטע האָט זי אַרױסגעװאָרפֿן. פֿײַן האָסטו אַרױסגעװאָרפֿן, האָסטו זי אַרױסגעװאָרפֿן. איז זי געשטאַנען צװײ יאָר בײַ נחמיהן אין דער הײם, און נישט בײַ אים אַ הױז װוּ זײַן װײַב איז אין דעם אַנדערן פּלאַץ. צװײ יאָר איז זי נעבעך דאָרט געװען, און זי האָט געזאָגט אין קאָרט, כ'האָב געזינדיקט מיט מיט זנות. יאָ, כ'האָב געטאָן מיט אים, סאָ ליסן, מײַ פֿאַדער טרו מי אַוט. און אזוי ווי מיין טאטע האט מיך ארויסגעווארפן האב איך נישט געקענט זיין א סטריט גערל, ווינטער איז קאלט, קוקט יעצט א שניי וואס טוט זיך, ווי קען מען זיין א סטריט גערל אזוי? און אז עטס זיין א הוקער עט זי איינער נאך דערווערגן אויכעט, איר ווייסט פון די הוקערס איז דא בערך פֿופֿצן צוואַנציק פראצענט וואס מען דערהארגעט משך די יארן, ווייל דער וואס ס'גייט וואוינען מיט א הוקער איז דאך האלב משוגע עניוועי און ער איז אויף דראגס, איז במילא האט זי נישט געוואלט נעמען א טשענס, איז זי געגאנגען צו נחמיה'ן און ווען ער האט געברויכט האבן פרי מיעט פאר אל האט ער זי ביי אים גענוצט. זי האט עס מודה געווען אין קאורט, דא גאר א חשובע משפחה פון מאנרא. יעצט איך וויל פרעגן א זאך, לאפאטשעק אויף די מיידל איז נישט קיין רחמנות, דאס מיידל גייט אמאל חתונה האבן, זי העט אמאל ארויפשטעלן א אידיש הויז, צו וואן דעי עסטו הערן אז האט זיך גענומען דאס לעבן אזוי ווי טאמבער, זאג לאפאטשעק אויף טאמבער איז נישט קיין רחמנות, א וואויל אידיש מיידל געווען, אויפגעוואקסן אין סקווער, און דער פעטער אירער האט איר געדארפט בועל זיין,

שרייב אריין, דאס איז אויך א רחמנות, דער טאטע האט געמוזט באגראבן דאס קינד, און נישט אין סקווער ווייל ס'איז נישט געווען קיין שומרת תורה און מצוות, און חוץ פון דעם סקווער וויל דאך נישט האבן די אלע שקצים, דער וויל דאך נאר האבן די הייליגע, דאס אז זיי האבן זיך געמאכט פאר שקצים און שיקסעס, דאס ווילן זיי נישט וויסן. זיי ווילן נישט וויסן אז דער רבי, דער רויטער שייגעץ דוד איז אויך געווען א נואף, אין חדר האט ער געטשעפעט קינדער, צוויי אידן היינט עלטערע אידן האבן מיר געזאגט אז זייער טאטע איז אריין, צו רבי יעקב יוסף און געזאגט, דיין זון האט אין צעהלים אין חדר געטשעפעט מיין קינד. ער איז געגאנגען דער אלטער, ער האט געמאכט א נייעם דעסיזשען, מען מופט ארויס פון שטאט, די קול זאל נישט ארויסגיין, ווייל ווען נישט וועט ער קיין רבי נישט קענען ווערן. ער האט געארבעט אז דוד זאל זיין רבי, און ער האט פיינעלי עס גע'פועל'ט, און קוק וואס ער האט אנגעפירט א גאנצן דור. אויף דעם האב איך געדארפט האבן א סקווערער שטעטל, ווען די אידן וואוינען אין וויליאמסבורג וואלטן זיי אויך געווען בעסער אף. פראוויידינג זיי וואלטן נישט געשיקט זייערע מיידלעך אין סאטמארער מיידל סקול, ווייל דארט איז אויך געווען מיט פרי פאר אלל, אנפארטשענעטלי. איך זאג ענק די בוק וואס איך גיי ארויסגעבן, איך זעה שוין ס'ביום שיוסיפו אמות הבנין, ס'ציטערן יעצט אלע רבנים, קאלט שוין אפשר רב נחום, רב שכם, רב פכם, ליסן, ליסן, ליסן. מיט מיר זאל קיין רב נישט רעדן, איך האב ענק איידענטיפייט עקזעקטלי ווער איר זענט, און איך וויל מיט ענק נישט האבן צו טון, די סטארי איז גאנא קאם אוט, אזוי ווי די שטיק איז גרודים, נאר דעמאלטס האט מען עס דערשטיקט ווייל מ'האט געהאלטן יענער איז א משוגענער, איטס גאנא קאם אוט, ביטער ווי ביטער ס'קען זיין. און ביי די וועי ווער ס'האט פיקטשערס, איין פיקטשער זוך איך וואס איז מיר זייער וויכטיג, דער קיוויאש דער רב, דער אפגעפליקטער הונט, א אפגע'פגר'טער שייגעץ, גייט ער שרייבט אונטער אויף א מענטש, קאסט יענעם אזויפיל פראבלעמען פאר גארנישט, וואלסטו מיך נישט גערופן וואס איך וויל, נאר הערשל קלאר מיט דעם יצחק שטערן האבן דיר דאס געהייסן טון, איך דארף א פיקטשער פון אים, פון אים זעה איך נישט אז ס'זאל זיין ערגעץ פיקטשערס. יעדער שייגעץ וועט ווערן דארטן דערמאנט מיטן נאמען שמו ושם אמו ושם עירו, ושם העריות וואס ער האט געטוהן, צו איז ער געווען אן צו משכב זכר, צו איז ער געווען אן צו משכב נקבה, עווריטינג איז קאמינג אוט. נאר מ'וועט קומען לאפאטשעקן און שרייבן א שיינעם אינטערנעט סייט, אהההה. איז מען באליידיגט די רבנים, די רבנים באליידיגט, די רבנים האבן זיך אליין באליידיגט, און נאכדעם לאפאטשעק, כ'האב דיך געוואלט פרעגן, ווי מעגסטו ארויף גיין אויף די טמא'נע כלי, דו שלאגסט דיך פאר אידישקייט מיט מיט א זאך וואס יעדער האט גע'אסר'ט, וואס איז פול מיט זנות מיט גילוי עריות, כ'פארשטיי נישט, ווי מעגסטו זיין אויף די טמא'נע כלי, די טמא'נע כלי איז אסור, ס'איז געווען אן אסיפה פון טויזענטער מענטשן, און יעדער האט אויף זיך מקבל געווען. אז מען גייט קויפן צוויי עקסטערע כלי, איינס זאל זיין א כשר'ע און איינס נישט, סאו וויאזוי מעגסטו האבן? נו זאג איך סארקעסטיקלי ווייל דער עולם לאכט דערפון, איך בין געשטאנען דארט אינדרויסן און כ'האב געזאגט לאנג לאנג ביפאר אונז האמיר געהאט א פראבלעם מיטן אינטערנעט האט שוין נחמיה מזנה געווען מיט בת רחל מיידלעך, און נישט נאר נחמיה שלמה הערצאג טאטשט אויכעט, נאר אויף שלמה'ן איז נאך דא חברה וואס האבן מורא ארויסצוקומען, פארוואס? ווייל ס'איז נישט דא אזא קארעידזשעס מיידל אזוי ווי די טאכטער פון כהן גדול אין די צייט פון די חשמונאים, און און אזוי ווי מיסעס קראוס אין אונזער צייט. הערשל קלאר זאגט ווען נישט ער וויאזוי וואלט וויליאמסבורג אויסגעזעהן? איך וועל דיר אין מיין בוק וועל איך דיר מסביר זיין וויאזוי וויליאמסבורג וואלט אויסגעזעהן ווען נישט סאפראנאוויטש. און ווען נישט קלאר, און ווען נישט יענקעלע חזן, וואלט יעדער נארמאלער מענטש געגאנגען צו די פאליס און מען וואלט איינגעזעצט, און למעשה איז געווארן ארדענונג אין שטאט, קיינער העט מיר נישט זאגן אז היינט איז נישט דא ארדענונג אין שטאט, אוואדי ס'איז נישט הונדערט פראצענט ס'עט קיינמאל נישט זיין הונדערט פראצענט ווען ס'איז הונדערט פראצענט קומט משיח, ס'עט אייביג זיין א חזיר וואס'ט נעמען א טשענס. אבער ס'דא היינט ארדענונג אין שטאט. מיינע גרעסטע שונאים, די וואס האבן אונטערגעשריבן די אלע, זיי ווייסן נישט ווען זיי רעדן מיט מיר, איך רעקארד יעדנ'ס קאנווערסעישאן, אלע זאגן, אונז הייבמיר זיך דעם הוט פאר נחום ראזענבערג, א מענטש אליינס מיט אלע רדיפות וואס מ'האט עהם גע'רודפ'ט, האט סוקסידעט אנצוקומען וואו ער איז אנגעקומען, איטס אנבעליוועבל א מענטש אליין זאל דאס קענען באווייזן, און ס'איז נישט איך אליינס, ס'איז דער הייליגער באשעפער האט געהאלפן, און ס'איז געווען אסאך מענטשן וואס האבן אנגעהויבן צו קומען פאראויס, ס'איז געווארן א ווארלד ווייד מאוומענט, סאו לאפאטשעק האט א פראבלעם, און נחמיה זאב א האב. פעטשע, סאו, און וואס איז מיט ברוך מרדכי'ס ווייב? ברוך מרדכי'ס ווייב גייט, ברוך מרדכי גייט אויכעט צוריק מערטשעם זייער בקרוב. יא, איך קען נאך נישט ארויסגעבן אלע אינפארמעישאן וואס איך האב שוין אויפן קעיס, ווייל איך קען זיין אינטרודינג אין דזשאסטעס, אבער איך זאג ענק, ווי ס'זעהט אויס איז ברוך מרדכי וואן וועי, יא, ער האט א לאנג וועי טו גאו, ער גייט צוריק אויף פלאטסבורג, ער גייט צוריק דארט, די גאווערמענט זעהט אז דא איז געווען. שוין אריינגעמישט די העכסטע פון די העכסטע פון די גאווערמענט, איך קען נישט געבן קיין אינפארמעישן ווייל איך וויל נישט זיין אינטרודינג אין דזשאסטעס, סאו וואס גייט זיין מיט זיין אלטע באביטשקע? און דאס גייט אויך זיין אין בוך? ברוך מרדכי, זאגט דער בחור וואס ער מאלעסטעט אים זאגט ער איך פארשטיי מיך נישט, דו האסט דאך א שיינע פרוי אינדערהיים וואס קומסטו נעמען בחורים אין פעלד אין די פארק און דו ציסט אונז אראפ די הויזן און דו טוסט מיט אונז כל דבר אסור, ענפערט ער, מיין ווייב איז אן אלטע באביטשקע, הע, ברוך מרדכי, דאס בלייבט הונדערט יאר ארום, כ'האף אז משיח וועט קומען פריער, נאר הונדערט יאר ארום ווען מען וועט ליינען, העט יעדער וויסן אז ברוך מרדכי'ס ווייב איז געווען אן אלטע באביטשקע, האט ער געמאכט משכב זכר, דאס איז ליגעל ביי די גאווערמענט איינגעגעבן דאס, דאס איז טעסטעמאוני, און די אלע אנדערע שייגעץ שטיק וואס דו האסט געטון דארט און געזאגט, עווריטינג קומט ארויס יעצט, און איך האב געוואלט פרעגן. ס'דא דא דער מעגא חזיר בערל אשכנזי האט זיך אויפגעשטעלט אויף א סטענד און געזאגט א ליגנט. סאו יעצט האב איך א דאקומענט פון קאורט, דאס גייט אלעס זיין בקרוב פאבליק אינפארמעישן. כ'ווייס נאר נישט ווען מ'מעג עס ארויפלייגן, ווייל סוף כל סוף איך ווייס נישט ווען ס'וועט הייסן אינטרודינג אין דזשאסטעס. שטייט קלאר אז איינע פון די וויקטימס זאגט אז בערל האט עהם געמאכט מציצה בפה, בערל האט מיט עהם געמאכט משכב זכר, בערל האט מיט דעם געמאכט כל דבר אסור און נאכדעם האט ער עס געמאכט ווייס ווערסא. דאס אלעס איז דאקיומענטס אין די גאווערמענט און דאס גייט אלעס ארויסקומען. סאו בערל אשכנזי האט אפגעהארגעט וויקטעמס נישט איינעם אין מונקאטש האט ער יעדן אפגעהארגעט דער מונקאטש האט אזא מין שמוציגן נאמען יעדער בחור נישט איינער פון פינעף און איינער פון פיר און איינער פון דריי נאר יעדער בחור וואס האט געלערנט אין מונקאטש שרייט היינט ער איז א וויקטעם און וואלף זיכערמאן גייט זיין איז ער איז דער ראש הקהל פון מונקאטש און ער געט ארויס ספרים אה זאג מיר וויפיל האסטו באצאלט איינער זאל דיר מאכן דעם ספר איך געקענט א איד ער געווען א מוהל אין ירושלים ער געווען אן עם הארץ נאר געקענט גוט שניידן פלייש. געווען א גוטער מוהל און געהאט א גוטע תפיסה ארויסצונעמען די עור הפריעה, האט ער מיר געזאגט, ער האט באצאלט צוואנציג טויזענט דאלער, איינער האט אים געמאכט א ספר אויף מילה צאמגענומען און פארטיג, זאג וויפיל האסטו באצאלט פאר דעם ספר, וואלף זיכערמאן האט באצאלט פאר א ספר מען זאל אים מאכן א ספר און ער זאל קענען זיין ראש הקהל אין מונקאטש און יעדער בחור איז דארט מאלעסטעד, שרייב אריין אינעם ספר פון אנפאנג דאס וואס ס'שטייט.

דו ביסט ראש הקהל פון מונקאטש? כ'וויל דיר זאגן, ווען דער מונקאטשער רב איז קלוג טוישט ער זיך דעם נאמען, ס'איז אזא שאנדע דער נאמען היינט מונקאטש אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. טאקע דווקא דער נאמען וואס האט זיך אמאל געהארגעט פאר אידישקייט. ער האט זיך געקריגט מיט ר' יששכר דוב בעריש אז מ'זאל נישט צולאזן פעדעפיליע אין מונקאטש. און היינט איז אן אפענע דריי שטאק, אונטן פאר ברוך מרדכי'ן אין מקווה, און די מיטעלסטע שטאק פאר. זיין זון מאיר לעבאוויטש, אין אויבערשטע שטאק איז דאך פארשטייסטו דאך פאר בערל אשכנזי. עניוועי, איך האב דיר געוואלט זאגן, פלאפ א טשעק, סטרעיטן אוט יור עקט, אקעי? טרעף דיך נישט אויף די זייט פון דעם ותשבר ותמגר ותכלם, ניין איך מיין דיך נישט עפעס צו שעלטן חלילה, איך וויל דיר נאר מסביר זיין אפשר הערסטו נישט אויס מיין האטליין, אמאל האט א איד געפרעגט דעם רבי'ן, א קינד אין חדר, געפרעגט דעם מלמד, מען זאגט ותשבר ותמגר, וואס איז דאס ותמגר? זאגט דער רבי כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, פונקטליך וואס דאס איז ווייס איך נישט, נאר אזוי ווי ער האט זיך אריינגעשטעלט מיט ותשבר ותכלם, מיט די אלע שלעכטע מענטשן, מסתם צו גוט פארט מען נישט מיט אים, די זעלבע אויך, ער האט זיך אריינגעשטעלט מיט די אלע חזירים און ער גייט בעקן די אלע חזירים, און ער גייט אנהייבן צו וויינען מיט די הייסע טרערן, יוי, מיסיס וועבערמאן! באלד הערסטו וויינען אויף מיסיס לעבאוויטש, ווארט שוין צו, און זאג מיר, איך וויל דיך פרעגן, און וואס איז מיט מיסיס יאגוטקין? ער האט אויך באקומען דרייסיג יאר? און וואס איז מיט ענדרו ווייס? ער האט באקומען א פעדערל פריזן דרייסיג יאר, ער איז נאך א בחור, ער האט נישט קיין ווייב זאל וויינען, אים וויינט די גוירלפרענד, די וואס זי וואלט ווען געקענט מיט אים חתונה האבן. און דו ווילסט איך זאל דיר יעצט אויסרעכענען אלע צענדליגע טויזענטער וויקטעמס, און וואס איז מיט די וויקטעמס? ס'איז דא יעצט א איד א א א האט אויפגעשטעלט א לעכטיג דור, אונז האמיר נישט אויפגעשטעלט אזא לעכטיג דור ווי דער איד, האט ער געהאט א שוואגער האט אפגעפאטשקעט דארט אין זיינס א ניס, און היינט זי איז א מאמע פון קינדער און זי ליידט ביטערליך. פֿופֿציק טויזענט דאלער א יאר קאסט בלויז צו היילן דאס קינד און ס'איז גארנישט. און ווען די מאמע איז געוואויר געווארן דערפון זי האט אויפגעשטעלט אזא שיינע הייליגע לעכטיגע שטוב שטאט זאל זיך קענען יעצט רילעקסן, שי דיד הער דוטיס זאל קענען שעפן נחת פון אירע קינדער און פון די אייניקלעך, ווען זי האט דאס געהערט האט זי געכאפט א הארץ אטאק און געשטארבן. סאו, וואס איז מיט די פרוי? אויף די פרוי איז נישט קיין רחמנות? לאפאטשעק, איים טאלקינג טו יו, פארשטייסט? א צווייטע עמי מעגעזין, א לינקישע בליקער, און ער האט פאר יעדן לינקן העט ער זיך גיין דארט שטעלן צו. עמי האט צוגעשטעלט יעצט אז ברוך מרדכי'ס זון, דער אין ארץ ישראל, האט געמאכט עפעס אפאר מיליאן דאלער, און די גאנצע וועלט איז אויף, ער האט געמאכט, איך וויל ענק זאגן, לייזער קעסטנבוים מיט זיין טאטן האט אפגעגנבעט אונזער גאנצע געלט, אלע פראגרעמס האבן זיי אפגעגנבעט, און זיי האבן געמאכט נישט צוואנציג מיליאן, זיי האבן געמאכט הונדערטער מיליאן, לייזער איז ווערט א האלבן ביליאן דאלער, ס'איז אלס אונזער געלט, גע'גנב'עט און געראבעוועט און גערצח'עט, אמאל האבן זיי באקומען עפעס צוואנציג מיליאן דאלער מ'זאל אויפארבעטן סמאל ביזנעס פיפל, האט מען צוטיילט צווישן שלעזינגער און צווישן די אלע גרויסע גבירים אין סאטמאר, און. צוויי יאר שפעטער האט יעדער געפיילט בענקראפסי, אפגעווישט דאס געלט, יעדער האט זיך עס געלייגט אין טאש, און פון דעם האט לייזער געקויפט פראפערטי מיט אלעם. סאו אונז ווער מיר נישט נתפעל אז איינער מאכט געלט. רייכמאן האט אויך געמאכט געלט אין די ניינטיס איז ער ווערד געווען פֿופֿציק ביליאן דאלער, ער איז געשטארבן קוים א ביליאן דאלער ווערד געווען, גארנישט. אויף דעם האט ער נישט געדארפט איבערקערן די גאנצע וועלט, ער איז געווען אזוי גוט איינגעפעדעמט אז ווען ס'פארט ווען גראד וואלט ער אויכעט ווערד געווען היינט זיינע פופציג אדער הונדערט ביליאן דאלער, ווייל פראפערטי איז ארויף, אונז ווערן מיר נישט נתפעל פאר די אלע זאכן. און נו וואס איז יעצט, ער האט געווינען, ער האט, עס איז געווען עפעס א, אזוי האב איך געליינט, נאך אין ארץ ישראל, מ'האט געוואלט גראבן אויל פאר נעטשערל געז אין ארץ ישראל, האט ער געזאגט, ער האט דארט א שותף געווען, האט ער געזאגט איך גיי ארויס פון די קאמפאני ווייל שבת טאר מען נישט גראבן. פיין, אין סוף האט זיך אויסגעלאזט אזוי ווי אלע ארץ ישראל'דיגע געשעפטן אז ס'איז גארנישט דא קיין נעטשרעל געז, אזוי ווי זיי האבן געהאט דיימאנדס האבן זיי געהאט אין חיפה, איז איז גוט, ער איז געווען קלוג ער איז ארויס, איז ממילא איז וואס האט יעצט זיין טאטע נישט געשטופט יעדן בחור וואו מען טאר נישט, סאו וואס איז די גרויסע זאך אז ער האט געמאכט אפאר טאלער, און נאכדעם וויל איך דיר זאגן נאך א זאך, יעקב אבינו דער אייבערשטער האט אים צוגעזאגט אל תירא זאלסט נישט מורא האבן זאלסט נישט מורא האבן, אל תירא עבדי יעקב. האט געהאלטן אין איין מורא האבן, זאגט דאך חזל ער האט מורא געהאט פארן כיבוד אב פון עשיו, עשיו'ס כיבוד אב קענסטו נישט אפווישן, ער האט געהאט כיבוד אב אלע יארן האט זיך מוסר נפש געווען פאר זיין טאטן, יעצט עס שטייט אז ווען ער האט אים געשיקט ברענגען גדיי עזים האט ער אים געברענגט א הונט, דאס איז די זעלבע וואס דער שייגעץ ברוך מרדכי'ס זון האט געטון פארן טאטן, ער געט אויס מיליאנער ס'איז כיבוד אב אבער ס'איז א הונט. ס'איז א דאגי! שטעל דיר פאר, יצחק אבינו וכי שני גדיי עזים מאכלו של יצחק, ניין ס'איז געווען אחד לפסח ואחד לחגיגה, ברענגט ער אים א דאגי, כ'האב דאך געבעטן דעם זון, חיים יענקל, כ'האב אים געבעטן, קויף פאר דיין טאטן א פענטהאוז אין די ווילידזש און יעדע נאכט זאל ער שלאפן מיט אן אנדערן גוי, יעדע נאכט! דאס וואס ער טוט אן עבירה פון כריתות וועט ער זיך פארגלייכן מיטן אייבערשטן, אבער דא טשעפעט ער קינדער און דאס וועט ער זיך נישט קענען פארגלייכן, סאו דאס האט חיים יענקל געטון, ער האט אויסגעגעבן פארן טאטן אפאר מיליאן דאלער, און ער האט געברענגט א דאגי פארן סדר. צוויי דאגיס, איינס פאר פסח איינס פאר חגיגה. האסט דאך קענט אים אדער היילן, אדער האסטו געקענט טוהן בעסער. הייל אים נישט, גיי קויפן א פענטהאוז אין די ווילידזש ווי מען מעג עס טוהן. און ער זאל עס טוהן מיט גוים און מיט גראון אפס, נישט מיט יונגע קינדערלעך. גוים וואס זיי ווילן, זענען אינטערעסירט. סאו בקיצור די סוף גייט זיין, חיים יענקי, דער אייבישטער האט דיר געגעבן יעצט דאס געלט אז דו זאלסט היילן דיין טאטנס פגעים, האסט געמאכט צוואנציג מיליאן דאלער, דו האסט נישט? ביי פופציג מיליאן דאלער קענסטו נישט היילן דיין טאטנס פגעים? הייב זיי אן צו היילן, ווייל ווען נישט, לאמיך דיר עפעס זאגן, לעיזער קעסטנבוים האט אויך געמיינט אז ער האט שוין דאס געלט, ער האט געכאפט יעצט א פליק מיט די גאנצע גראבעכצער מיט ארץ ישראל, מיט די גאנצע פרשה. איך האב אים געזאגט ער בלייבט אן ארעמאן, וואטש ענד סי, מארק מיי ווארד. און יעצט איז שוין יעדער אויף אים ברוגז, ווייל יעצט זעט מען אז ער איז א שייכות מיט די גאנצע געגראבעכצער. זאליקא דער פערד האט זיך אריינגעשלעפט אינעם גרעסטן טינופות ווייל קעסטנבוים איז געווען זיין מענטש, האט ער זיך אריינגעשטעלט אין גרעסטן טינופות ווייל ער מוז יעצט בעקן די געגראבעכצער, כ'וועל רעדן א גאנצע אריכות וועגן דעם אין אן עקסטערן שיעור, און ער מוז, הערשל קלאר מוז איבערבעטן מענדלאוויטש וואס איז אינוואלווד אין דעם גראבעכץ וואס האט אריינגעברענגט דא דעם סלאנים צו זיינס א שמחה. ביסט דאך אזוי מין קעראפטעט, איך וויל אייך זאגן איין זאך, איטס אנבעליוועבל נאר וואס מ'קען נישט משיג זיין דעם גלות השכינה אז די אלע זיצן אויפן רעבנס בענקל, ווען ער זיצט אויף אן אנדער בענקל באדערט מיך נישט, דער רבי האט געבליטיגט פאר אידישקייט, ער האט אלעס מוותר געווען, און שטעל דיר פאר. דער סיגוטער האט זיך ארויפגעזעצט, דער וואס האט אונז געגעבן אלע יארן נבילות וטריפות, און וואס ער איז געווען דער גרעסטער מחרחר ריב, דער גרעסטער לאו-לייף, און טאמער איז דאס נישט גענוג געווען, האט זיך אהרן און זלמן לייב ארויפגעשטעלט, זאלי גאלד קען נישט נאכזאגן א פסוק חומש, ער קען נישט נאכזאגן אני מאמין, איינער זאל, איינער גלייבט אז ער זאגט אני מאמין יעדן טאג? ער קען דאך עס אפילו נישט נאכזאגן. און ראש השנה און יום כיפור איז ער אונז מוצא מיט אלע טבילות און און ער איז די גאנצע רבי און ער ווינטשט יעדן א גוט געבענטשט יאר מיט די אלע זאכן, דער מענטש זאגט נישט אני מאמין יעדן טאג. אזא סטריק ארויפצוזעצן אויפן רבינ'ס בענקל, ער זאגט זייער א גוט ווארט, יאנקעוו ברוך זאגט מורא'דיג, זאגן אז דער סיגוטער מיט די קינדער זענען קיינמאל נישט געקומען אפילו צום דברי יואל הערן וואס דער אלטער פארקויפט, היינט זיצן זיי אויף זיין בענקל. זאגט ער, אה, זיי זאגן ווייל מ'האט זיך געציפט. ממילא נאר מ'האט זיך געציפט. אבער ער שרייט נאך א זאך, געציפט האט מען דיך נאר פורים ווען ס'איז געווען א פרייליכע צייט. יום כיפור און ראש השנה און סוכות און ביי די נאנאים האט דיך קיינער נישט געציפט. ס'האט זיי אינטערעסירט דער פעטער אזויווי א הונט אינטערעסירט דעם פופטן פיס. א הונט האט נישט קיין פינף פיס. אינטערעסירט אים נישט. און אלל אוו א סאדען זענען זיי די וואס זענען מוחה און זענען מסביר דעם רבינ'ס דרך מיט דעם רבינ'ס שיטה. און מקנא קנאת השם צבקות, א ליידיגייער, נחמן בראך זאגט אז ער געט נישט, ער וויל נישט האבן צו טון מיט זאליקן ווייל ער געדענקט אין די ישיבה, אין די ישיבה אין סיגוט האט ער געטאטשט א חבר, אין די ישיבה, אפילו נישט געווארט ארויס צו גיין אין בית הכסא, אין די ישיבה, ער געווען א עקלדיגער יונג. צו טרפה'ן צו אימעלעך גיין נאנט, האט זיך געהאט זיינע בויפרענדס ווערצבערגער מיט אנדערע, העהעהה ער גייט אונז זאגן דעם רבינ'ס דרך, זאג אז ס'יא דא א רבי וואו איז ער געווען ווען דו ביסט געווען צוואנציג יאר יונגער, יעצט ווייל ס'איז דא א פאנד און מ'קען באקומען א סאלערי פון דרײַ טויזנט דאלער א וואך און מ'קען באקומען קוויטל געלט איז געווארן א רבי, זשע דאס זענען אונזערע מנהיגים הא. עניוועי, אונז העמיר זיך נישט לאזן פון די אלע וואס ווילן אונטערברענגען די וויקטעמס מיט די עדוועקעטס אונז'מיר פייטן, און אפילו ער הייסט פאלאטשעק, איך האלט עניוועי אז דער פאלאטשעק איז שולדיג פאר די גאנצע ירידה פון נחמיה וועבערמאן, האט ער אים ווען נישט געזאגט כ'האב דיר געשאפן געלט און ער האט אים געגעבן קארעדש מיט פאוער, וואלט ער אים געפאלגט ער וואלט געפליעד גילטי ער וואלט באקומען פינף יאר וויבאלד ער איז די פירסט טיים סעקס אפענדער וואלט ער נאך אנדערטהאלבן יאר געקענט ארויסגיין מיט העלפ אויף אנדערטהאלבן יאר, יעדע וואך גיין פאר העלפ און נאכדעם וואלט ער געווען עניוועי שוין פטור ווייל מ'סערווט נאר טו טורדס, און ער וואלט געווען היינט א מענטש אין גאס, אוואדי יעדער וואלט אים אנגעקוקט ווען ער וואלט אריין אין סטאר וואלט יעדער געקוקט אויף אים קרומס פארשטייט זיך ווייל ער האט געטוהן, און איך זאג אייביג לאמיר זאגן אז ער האט נישט געטוהן איך האב נישט קיין פראבלעם צו ער איז געווען מיטן מיידל צו נישט, געפארן אַכצן שעה מיט איר איז ער, איך האב געוואלט וויסן וואס א מענטש טוט אַכצן שעה מיט א מיידל ווען ער טוט גארנישט, כ'מיין ער האט ער טאקע פארגעלערנט דעם ראשית חכמה מיטן חובת הלבבות, אזוי אינעווענדיג ביי אים? א טראבלד מיידל? כאאאאאאאא ס'קאסט מיך א לאך די גאנצע מעשה, אכצען שעה, נחמיה ווען איינער גייט מיט א זונה מעקסימום גייט ער א שעה און נאכדעם איז ער פיניש, וויאזוי דו האסט געקענט באווייזן אזא גבורה פון אכצען שעה איטס ביאנד. אלל אוו אס. נאר וואס דער אייבישטער האט דיר באצאלט מידה כנגד מידה, ס'דארט אזויפיל ארומצופארן מיט דעם מיידל אכצן שעה וויפיל ס'דארט צו פארן פון דיין הויז אין ברוקלין ביז צו די תפיסה ווי דו ביסט, וואט א דזשאוק, ניין ס'דארט שנעלער ווייל אן מיילעדזש איז עס שנעלער, נאר די גאווערמענט פירט דיך ארום פון איין פריזן צום צווייטן, ס'דארט אכצן שעה אנצוקומען, און דאס אלעס איז געווען מותר לכתחילה און הערשל קלאר און משמרת הצניעות שרייט ווען נישט זיי וואלט וויליאמסבורג נישט אויסגעזען ווי ס'זעט אויס, איך האלט אויך אזוי. ווען ס'וואלט גארנישט געווען קיין משמרת הצניעות וואלט עס אויסגעזען בעסער ווי די ארגענייזד מאפיא משמרת הצניעות. יעצט איך וויל דיר מסביר זיין לאפאטשעק נאך א וויכטיגע פונקט, אסאך רבנים קאלן יעצט אפ און זיי פרעגן צו וואס פעלט אויס אזא ספר אזא בוק ארויסצוגעבן ווייל דאס וועט דאך זיין א שאנדע, זאג איך עס פאר די רבנים אזוי, קודם כל אפילו ווען מ'סיינט שוין קאנטראקט דוירט צוויי צוויי אהאלב יאר, אפאר פון די רבנים שוין עניוועי זיין שוכן עפר, כ'מיין זיי וועט עס שוין נישט באדערן, זאגט ער ניין אבער זייערע קינדער וועט עס באדערן, זאג איך אים וויל איך פרעגן די רבנים דו כאפסט נישט אז דו האסט די זעלבע געטוהן צו מיר, איך מוז דאך פארטיידיגן און איך מוז דאך גוט מאכן מיין נאמען וואס עטס האטס אויף מיר געטוהן פאר גארנישט און פאר מיינע קינדער, זאגט ער יא ער פארשטייט אבער אבער יענער איז א רב אדער דער אדער דאס איז דברים בטלים דאס האט געארבעט און דעמאלטס וואס האט געארבעט דער ענין. פון די רבי זכרונו לברכה, ווען דאס האט געארבעט האט געארבעט דער אדער אדער, דאס ארבעט נישט היינט, סאו וויל איך דיר זאגן פאלאטשעק מיט דעם וואס דו נעמסט זיך אן פאר די אלע חזירים, זאלסטו וויסן דאס געט מיר מער פאוער ענד וויל ענד ריזען פארוואס איך מוז ארויסגעבן דעם ספר, איך מוז דאס ארויסגעבן פאר א ווערי סימפל ריזען, ווייל עטס גייטס נישט ארויס קיין געווינערס, און עטס גייטס ארויס דר'ערד-ליגערס, פארוואס? ווייל יעדער נעמט זיך אן פארן פעדעפייל און פארן רב, דער ספר גייט זיך אננעמען פאר די וויקטעמס, פאר די וויטנעסעס, און פאר די עדוועקעטס, פארשטיי גוט, יעדע מאל וואס דו מאכסט פארווארד מאכן מיר אונז אויך פארווארד, און ברוך השם אונז פאר מיר בעסער ווי עטס אלע, ברוך השם יעדער ווייסט אז מ'דארף זיך האלטן די הענט ביי זיך, און ס'איז ארדענונג, די מקווה'ס זענען אויכעט מער ארדענונג, כאטשיג איך האלט עס נאך ביים פארשפארן מיטן אייבערשטנ'ס הילף. כ'האלט נאך ביים אפשפארן יעדע מענער מקווה, כ'האלט מ'דארף עס קלעסיפייען א געי בעד, און קאטש האט צוגעשפארט אלע געי בעד'ס, מוז מען צושפארן אלע מקווה'ס, און איך רעד פון מענער מקווה'ס נישט פון פרויען מקווה'ס, ווען איך רעד צו די גאווערמענט, ווען איך רעד צו די צייטונגען, ספעסיפיי איך מענ'ס מקווה'ס נאט ווימענ'ס מקווה'ס, א מענ'ס מקווה איז א חזר'ישער געי בעד, דעטס אלל איט איז. דער אלטער איד דארף קוקן אויפן יונגען בחור ווי ער קריגט א קישוי אבר, דער יונגער בחור דארף קוקן ווי דער מידל עידזשד מענטש זיצט און ווייקט זיך אין מקווה און קוקט אויף יעדן צו ער איז גע'מל'עט, פוי אזא חזריי, איך זאג אייך, איטס אנבעליוועבל. עניוועי, יעצט וועל איך שוין ענדיגן, און איך לאז ענק שוין גיין, האטס מיר אלע א פרייליכן שבת און זייטס אלע געזונט.